א גוטן ערב שבת קודש פרשת האזינו, כ'האב שוין געמאכט א שיעור אויף די ערשטע טעג יום טוב, איך זיץ דא אין צפת אויף א הויעכן בארג און איך מיין אז קיינער קען מיך נישט, איך זיץ דא אין אזא רחבה, ס'איז אזא פארק, ס'איז נישט געמאכט נאר פאר קינדער, ס'איז געמאכט פאר יעדן, אבער ס'איז אפילו נישט קיין פארק, ס'איז אזא אין די בעק פון די עירייה, די לופט איז א מחיה, דאס קען מען נישט באצאלן, און ס'גייט דורך איינער און ער גריסט מיר, שלום הרב ראזענבערג. זאג איך מער אויס, איך קען דיך נישט, כ'האב געוואלט וויסן, איך באהאלט איך מיך דא אין צפת ווייל איך וויל נישט כאפן קיין מכות, נו אז יעדער קען מיך, נו וואס האב איך צו קומען אויף צפת, אפשר דארף איך פארן אויף טאנדזשער? זאגט ער, ניין ניין ניין, די וואס זיי קענען אייך קענען אייך לשבח. דערציילט ער מיר, ווייסט, ער האט דא א יונגל, ער האט געדארפט היינט גיין אין מקווה, ער האט געמוזט בעיביסיטן, איז האט ער געקלערט ער וועט גיין אין מקווה, נאכדעם דערמאנט ער זיך, ניין, איך לאז נישט איבער אויף איין סעקונדע מיין קינד אליין, איך ווייס נישט וואס ס'וועט געשען מיט אים, און ער איז נישט געגאנגען אין מקווה. זאג איך אים האסט גוט געטון, זאגט ער ער ווייסט, ער האט געוואטשט די ווידיאו פון די פיר שעה וואס כ'האב ארויף געלייגט, דער עולם וועקט זיך אויף דא, נאכדעם טרעף איך דא אן אנדערן, שרייט ער מיר נאך הרב ראזענבערג הרב ראזענבערג, שטעל איך מיך אפ, פרעג איך וואס ווילט איר, זאגט ער איך וויל אייך דאנקען פאר די הייליגע ארבעט וואס איר טוט, איר זענט א קרבן ציבור, אבער איר טוט אזא גוטע ארבעט ברוך השם, כ'האב הנאה אז איר האט אייך נישט פארלוירן, נאכדעם רופט מיך אן איינער און ער זאגט ער ווייסט,

עניוועי, זאגט ער, כ'האב געבעטן דעם אייבערשטן דעם זכות וואס איר טוט פאר קינדער זאל אייך דער אייבערשטער העלפן און אויך אויפלייכטן ס'זאל אייך גיין גוט. עניוועי, ס'איז דא ממש א טשעינדזש לטובה ברוך השם, אבער למעשה מ'דארף נאך אסאך אסאך הילף. ס'דא איינער א אינגערמאן וואס ער איז אלט איין און פערציג יאר, בקיצור, ער האט פיר שוועסטער וואס ער האט צו פיר און צוואנציג יאהר געוואוינט מיט זיי. און וואס איז געשעהן? ער מיט זיין ווייב האבן זיך געטענה'ט מיט א שוועסטער. ער האט געטענה'ט אז ס'איז דא זייער ווייניג רעיפס אין די דזשואיש קאמיוניטי, און מ'נעמט קער, די פאליס מיט אלע. האט זיך אנגערופן זיין שוועסטער, ווי קענסטו אזוי זאגן, איך בין דאך דיינס א וויקטעם שוין אסאך יארן, הלוא אנכי אתונך איך בין דאך דיין אייזל אסאך יארן. אהההה האט אנגעהויבן ארויסצוקומען די זאך, האט ער איר אפגעקאלט און געסטראשעט זאלסט נישט רעדן פון דעם ווייל מ'עט דיך הרג'נען, איז געגאנגען זי. און זי האט עס פארציילט פאר אירע שוועסטער וואס איז געווען די דיבעיט, האט זיך אנגערופן די שוועסטער איך בין דאך אויכעט הנה גם אני בחלומי איך בין דאך אויכעט אריינגעכאפט אין דעם, בקיצור ס'איז ארויסגעמאכט אז ס'איז דא פיר שוועסטער וואס ער האט געהאלטן אין איין רעיפן, ער האט געהאט א ווייב פארשטייסט אויף צו האבן קינדער, און נאכדעם האט ער געהאט פיר שוועסטער צו טוהן זנות מיט זיי, און ער האט עס אנגעהויבן ווען ער איז געווען בסך הכל פופצן יאר אלט און היינט איז ער איין און פערציג, אבער סוף גנב לתלייה, מ'האט אים אויפגעפיקט און איינגעז. אראפגעזעצט. יעצט פארוואס דערצייל איך ענק דאס? דאס איז דאך א קאמאן סטארי, אויף מיין האטליין האט עטס דאך דאס שוין געמוזט הערן מינימום צוויי מאל. וועל איך ענק זאגן פארוואס איך פארצייל עס ענק, עטס זאלטס פארשטיין. מען האט געפרעגט די מיידל אז ער וואוינט שוין מיט דיר פֿיר און צוואַנציק יאר, פארוואס האסטו נישט געזאגט קיינמאל גארנישט? האט זי געענטפערט, אונז האמיר קיינמאל נישט געוואוסט אז מען טאר דאס נישט טון. ס'איז זייער פשוט. וויאזוי ווייסט א איד וואס ער מעג און וואס ער טאר נישט? ס'דא א גמרא, ס'דא א שלחן ערוך, אבער טאמער לערנט מען נישט דאס ווייסט מען נישט. דער אור החיים הקדוש זאגט אם בחוקותי תלכו, ער זאגט דארט אין צוויי און פֿערציק פשטים, איינעם פון די פשטים זאגט ער, אויב דו לערנסט תורה קענסטו גיין, ווייל טאמער נישט ברעכסטו קאפ, זאגט ער למשל, אן עם הארץ וועט טראכטן אזוי ווי יום כיפור איז דאך דער הייליגסטער טאג פון יאהר, ווען מיר מאכן בעילת מצוה דווקא יום כיפור ביינאכט וועט מען ממשיך זיין א גרויסע נשמה, זאגט ער ניין דאס וויל נישט דער אייבערשטער, אם בחוקותי תלכו, נאר טאמער דו קענסט די תורה קענסטו גיין אויפן ריכטיגן וועג, און די זעלבע דא אויך, די קינדער זענען אינעסענט און זיי האבן א גוד פילינג אויכעט, ווייל נישט יעדער שטופט גראד אריין אין לאך און צו צורייסן, זיי שפילן זיך ארום דארט מיט די קלעטערערס און זי פילט זיך גוט. סאו עט די ענד אוו די דעי שי רילי דאזענט איווען נאו דעט שי איז דואינג סאמטינג ראנג, און דאס האבן מיר שוין געזאגט הונדערטער בחורים. די אלע וואס מען רעיפט צוניק זיי זאגן מ'האט זיך מיט זיי קוים געשאקלט אביסל ביז זיי זענען געקומען צו א קישוי אבר און א השחתה און דעי פעלט ווערי גוד אבאוט איט, נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן צו כאפן אז עפעס טויג דא נישט און ווען זיי האבן שוין באמת געוויסט וואס דא איז געשעהן זענען זיי שוין געווען נעבעך פארפאלן. וועגן דעם זאג איך נאכאמאל, עדיוקעישאן איז די גרעסטע עמיונישאן קעגן די פעדאפיילס, און די מאוסט סוקסעספול עמיונישאן. און די אלע וואס זיי האלטן אז מען טאר נישט און טאר נישט, זעמער דאך שוין געוואויר געווארן מען טאר נישט ווייל זיי זענען נואפים און זיי ווילן ווייטער אנהאלטן, אנד איטס נאט גאנא העפן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא אלס די נייע שאלות וואס זיי ווערן געבוירן, ס'איז דא אזוי, דער מאטל שטיין זיין אייניקל האט זיך יעצט א נאמען געגעבן, ער האט שוין אן עמטליכן בירט סערטיפיקעט, עבי חוה שטיין, יעצט די שאלה איז איז אזוי, א פרוי וואס האט חתונה געהאט טאר זי מער נישט גיין מיט אויפגעדעקטע האר אין די גאס, אפילו חס ושלום זי גט'ט זיך טאר זי נישט, ווייל זי איז שוין געווען אמאל חתונה געהאט. יעצט איז דא דא א מורא'דיגע שא, א מענטש, א מאן, א זכר ווערט א פרוי, א נקבה, אזוי ווי די עבי בעבי שטיין, איז איך זע אז ער צו זי, איך ווייס נישט וויאזוי ער הייסט, גייט מיט אויפגעדעקטע האר אין די גאס, מען דארף דאס מברר זיין, קען זיין זי מעג, אדער ער מעג, און קען זיין ער צו זי טאר נישט, סאו ווי זענען די רבנים? מען דארף זען ס'זאל חלילה נישט ארויסקומען קיין מכשולות. און ווי איז די גאנצע משמרת הצניעות? זיי געבן דאך אבאכט אויף אלע זאכן. כ'האב געדאווענט יעצט ברוך השם אין רי הקדוש בית מדרש, און איך טרעף דא איינעם, זאגט ער מיר אז ער איז פון די מענטשן וואס זענען ארויפגעקומען יעצט פון רוצפאס, פון צרפת. פרעג איך אים אין ווי גייסטו, אין וועלכע ישיבה? זאגט ער, ישיבה? נשתגעת? ביסט משוגע? זאגט ער מיר, איך בין געגאנגען גראד אין צבא, מען האט איהם געהאלפן ארויף קומען ווייל ס'האט געהייסן אז ער גייט לערנען, באט דעי דאנט, דעי דאנט גיוו ע פלייאינג הוט פאר תורה, מען האט זיך נישט געלערנט גארנישט, און ס'איז א גרויסע שאנדע וואס ס'גייט פאר, אבי זאליק האט דא א שותף אין די אלע זאכן, ס'איז אנבעליוועבל. איך זיץ און איך טראכט אזוי ס'איז, די הארץ בלוטיגט מיר, מ'געט א קוק וואס האט דער רבי אויפגעטון אין זיין לעבן, כ'בין געווען ערב דעם הייליגן טאג בין איך געווען אין טבריה אין בית החיים דארטן, כ'האב א זיידן מיט א פעטער, האב איך געטראפן דארטן אסאך מענטשן, כ'האב געטראפן רויזעלע דעם רבינ'ס טאכטער, כ'האב געטראפן אסאך, דער בעלזער רב'ס טאטע ליגט אויך דארטן, דער בילגרייער רב, מיין ווייב האט גראדע געדאווענט. אין בעלז ראש השנה זאגט זי מיר אז ס'איז דא א בילגרייער רעבעצן, ס'הייסט דער היינטיגער רב האט נאך א מאמע אן אלטע פרוי אבער זי באפאלן זינען צו גיין, זי האט איר געווינטשן א גוט געבענטשט יאר, זי האט איר צוריק געווינטשן, עניוועי בעלז גייט יעצט מאכן עפעס אזא בית מקדש השלישי, מאכט איין טאג חול המועד וואס גאנץ בעלז קומט זיך זאם, ער האט געווינען בגדול, עטס זענטס אלע דר'ערד ליגערס געבליבן נעבעך, עניוועי, זיץ איך און כ'טראכט אזוי, וואס האט דער רבי נעבעך אויף געטון אין זיין לעבן, ער האט זיך געפלאגט פאר אידישקייט, ער האט אראפגעברענגט תורה און קדושה, און ער האט געפירט ישיבות, און די וואס ער האט געפירט פאר די קריג זענען אלע נעבעך אומגעקומען, דער רבי האט אליין געזאגט, מיינע חסידים האב איך ביי היטלערן פארלוירן, עס זענען דא געקומען אפאר חברה פון שורש פורה ראש ולענה, זיי האבן דעם מענטש באלאגערט, זיי האבן גענומען די רויזעלען, ס'איז געווען זיין איינציגע טאכטער וואס איז אים געבליבן, מ'האט איר אויך גערוידעפט, איך בין געווען דארט, כ'האב געלאזט פשוט א טרער, ס'האט מיר וויי געטון פאר דעם וואס מ'האט דא געטון, כ'האב אים געזאגט, איינער האט מיר געזאגט אז כ'זאל גיין צום קלויזנבורגער רב און אים איבערבעטן אין נאמען פון די אלע רשעים וואס האבן אומזינסט פארגאסן דאס בלוט, און איך האב געפאלגט פאר יום כיפור. די זעלבע האב איך געזאגט פאר רויזעלען, ביסט א גרויס רחמנות, האסט געהאט דעם טאטן ווי פון די גרעסטע מענטשן אין די וועלט, און מען האט דיר אזא שטויס געטאן פון אונטן אז דו פילסט עס נאך יעצט, די זעלבע מיט מיר אויך, די זעלבע זאך, פאר גארנישט האט מען א שטויס געטאן, סאו בקיצור, איז האט דער רבי ווייטער געבויעט אידישקייט און געבויעט, און ער האט אויפגעבויעט. גנבים גזלנים, שקצים, מ'האט גע'גנב'ט פאווערטי פראגרעמס, מ'האט גענומען פון די רעגירונג, מ'האט געבארגט פון באנק לאומי'ס געלט האט מען געבויט קרית יואל, איז עט די ענד אוו די דעי, היינט זיצט אויף זיין שטול צוויי חברה, נואפים, חזירים, לאו לייפס, און זיי האבן שוין די גאנצע שיטה צו צעוואסערט, און ס'איז שוין ממש נישט דא גארנישט געבליבן פון דעם איד א זכר. רבי נחמן פון ברסלב האט אמאל געזאגט, פאר ר' נתן ווען נישט דו וואלט געבליבן פון מיר אביסל שיימעס, מען וואלט נישט געוויסט אפילו. און דאס איז נעבעך געבליבן פון דעם רבינ'ס האראוואניע, ס'קומט מיר אזוי צו וויינען, ס'ממש רייסט מיר מיין הארץ, אזא געלונגענער מענטש, אפאר יאר נאך זיין פטירה זאל אזוי אויסזעהן דער גאנצער מצב וואס ער האט אריינגעלייגט אין אונז כוחות, ס'ממש א שאנדע, און דער אמת איז נאך בחייו האט מען שוין אויכעט זיך אזוי אויפגעפירט, דאס איז אונז מורא'דיג שלעכט. ס'איז אונז מורא'דיג ביטער, און דאס הייסט גלות השכינה, אז ס'קומט יעצט שמיני עצרת און שמחת תורה, ווען ס'איז דא א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, דארף מען לאזן א טרער צום אייבערשטן און אים זאגן, רבונו של עולם, אונז זעמיר נישט די וואס אונז טו מיר עס, אזוי ווי כ'האב א חבר ר' הערשקאוויטש, שטייט ער אין פראנט פון אלע סקולס מיט א גרויסן סיין און ער זאגט, רבונו של עולם, איין זאך זאלסטו געדענקען, אונז האמיר דיך נישט ארויסגעווארפן פון די ישיבות און פון די תלמוד תורה'ס און פון די מיידל סקולס, זיי האבן דיך ארויסגעווארפן אפאר שקצים וואס אונז טויג מיר נישט צו זיי, און דאס זעלבע דארף מען זאגן ביי אונזערע תפילות, רבונו של עולם, אונז האמיר נישט פארדרייט דעם דרך הישר וואס דער רבי האט מיט אונז געלערנט. ס'האבן עס אפאר שקצים פארדרייט וואס אונז האמיר מיט זיי נישט קיין שייכות און אונז קעמיר זיך נישט מיט זיי שלאגן. שטעל דיר פאר אויף א זאך וואס ס'שטייט ארויס אין די תורה ואת זכר לא תשכב משכבי אישה וואס אין דעם איז עס מן התורה'דיג אז מ'טאר נישט און מכשיל זיין קטינים צו טשעפען קליינע קינדער די גרעסטע עבירה אין די תורה און אויף דעם האט מען זיך געמוזט שלאגן מיט אזא מין שלעגעריי כאילו אז חלילה אונז האמיר געוואלט מתיר זיין כל עבירות שבתורה. און מכל שכן נאך ווען די רבי האט אראפגעשטעלט זיינע יסודות, און די עיקר יסוד איז מען זאל נישט נעמען געלט ווייל מען ווערט נושפע, וואס געלט נעמען איז דאך די גרעסטע תאווה, רבי נחמן זאגט, איך קען אויסהיילן א מענטש פון חטא פגם הברית, איך קען נישט אויסהיילן א מענטש פון תאוות ממון, איז וואס איז נעבעך געבליבן פון די גאנצע האראוואניע וואס די רבי האט אין אונז אריינגעלייגט נעבעך, אוי איז אונז ביטער. און מיט וואס לאז מיר איבער דעם נעקסטן דור? אונז האמער דאך ברוך השם אלע קינדער מיט אייניקלעך, אז אונז זעמער שוין אזוי אפגעפארן, וואס לאז מער איבער פארן נעקסטן דור? פונקט ווי די מלמדים האבן נישט געוואלט אז מ'זאל לערנען וועגן משכב זכר, ווייל זיי האבן מורא געהאט אז ס'וועלן פרעגן די קינדערלעך פארוואס האסטו מיט מיר יא געמעגט מאכן, פונקט די זעלבע איז ביי אונז אויכעט, אונז לערנען מיט אונזערע קינדער, מ'טאר נישט עסן נאר כשר, מ'טאר נישט עסן נישט געזאלצן, מ'טאר נישט עסן חלב. ווען א יונגל זאל געבן א פרעג דעם טאטן, טאטע, זאג מיר, מען טאר טאקע גארנישט עסן? ווייל ס'איז דאך נישט דא קיין כשר'ס פלייש? זיכער נישט! סאו וואס? וואס לאז מיר אונז איבער פאר אונזערע קינדער? אונז לאז מיר איבער עפעס א ספר? דעם הייליגן חומש? א ספר וואס ס'שטייט זאכן וואס מען קען נישט נאכקומען? און קען מען דען נישט נאכקומען? אונז האמיר קיינמאל נישט געטרייט? דעיס איז וואס ס'שטייט אין חומש? אז דער מענטש זאגט שלום יהיה לי, כי בשרירות לבי אילך, למעשה פוטר הוא את עצמו. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, אידן פארציילן אז פון יאר נײַנצן צוויי און דרײַסיק האט מען שוין אנגעהויבן צו רעדן ווי שמוציג דער איד איז, מ'האט אנגעהויבן צו באליידיגן דעם איד, און ס'האט געקאכט אפאר יאר ביז ס'האט אויסגעפלאצט.

פוטין, דער פירער פון רוסלאנד האט אונז געזאגט אז אונז טאר מיר נישט וועלן פאר קלינטאן ווייל זי איז א שוואכע בעלת דעת און ס'גייט זיין אטאמישע באמבעס. אזוי זאגט ער. מען רעדט אפן שוין היינט מען זאל וועלן פאר טראמפ. יעצט פוטין איז דאך פאני גנב, מסתם וויל ער אז מען זאל פונקט פארקערט וועלן. יעצט קענט עץ דאך די פאני גנב. געשעפט. יעצט איז געווען איינער פון די קאנגרעסלייט וואס האבן צוריק געענטפערט אז אונז פרעגן מיר דיך נישט וואס צו טון, און זאלסט אלץ געדענקען אז דער ערשטע וואס האט געווארפן אטאמישע באמבעס איז געווען אונז, אמעריקע. מיט אנדערע ווערטער, זיי ווילן אים געבן צו פארשטיין אז אונז האמיר נישט קיין מורא, און דערווייל וועט יעדער חלילה אונטערגיין, די פאליטישאנס הארט דען עפעס אונזער בלוט? רבותי, עס קומט א יום טוב און מען דארף באמת צוריקקערן זיך צום אייבערשטן, ווייל דער מצב איז אז די נשמה הענגט שוין אויף א האר, די גאנצע וועלט גייט אונטער חלילה. כ'האב געוואלט צולייגן נאך א קלייניקייט, מ'האט מיר מודיע געווען פון לונדון צוויי זאכן, קודם ס'איז דא אן ערנסטער פראבלעם מיט די גאווערמענט ווייל זיי האבן געזאגט זיי ווילן שוין קומען די וואך און זיי ווילן זען ווי מ'לערנט שוין סעקשועל אביוז מיט אלעם, און זיי קאלן מיך אפ און זיי זאגן איר זענט גערעכט געווען, ווען אונז וואלט מען מיט זיי לכתחילה געהאנדלט, אזוי ווי איר האט אמאל ערלעדיגט אין לאנדאן מיט די פיקטשערס, מען האט גענומען א אידישן סייקאלעדזשיסט, איז עס זייער גוט געפארן, נאר עטס האטס ענק געוואלט קעגן שטעלן, היינט שרייט די גאווערמענט איך וויל נישט מיט דיר האנדלען, פרעגן זיי מיך וואס מען קען טון, האב איך זיי געזאגט ליסן, אז איין נאר ווארפט אריין א שטיין אין וואסער קענען עס צען חכמים נישט ארויס שלעפן, איך האב דאך ענק געבעטן. די זאכן פארן שוין נישט מער אייער וועג. נאר וואס, עטס קענטס ענק נאך יעצט נעמען האנדלען מיט די גאווערמענט, זייטס זיי מסביר, וועגן רעלידזשעס פורפעסעס, קענט עטץ ארויס געבן אידישע סייקאלעדזשיסטס און סייקייטריסטס און ארויס געבן ביכער וואס דאס זאל זיין א דבר השווה לכל נפש א קינד אין די יארן וואס ער איז, נאר ברוך השם איך האב ענק געזאגט ווען איך וועל מצליח זיין וועל איך אליינס נישט וועלן אזוי שטארק מצליח זיין ווייל ס'איז שוין ממש אנבעליוועבל וויאזוי ס'האט זיך געדרייט. נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, ס'האט מיר איינער מסביר געווען אין לונדון אז ווען ווען ס'איז געווען דארטן די ברסלב'ער זענען געקומען דארט שנארן פאר זענען געפארן אויף אומאן צו ראש השנה איז זענען זיי געשלאפן אין די מקווה, ער זאגט ער גייט פארטאגס אין די מקווה, ס'איז געווען צענליגע חברה וואס זענען געשלאפן אין די מקווה, זאגט ער מיר הרב נחום איר ווייסט וואס דאס הייסט? זאג איך אים אוודאי ווייס איך וואס דאס הייסט, אז קיינער האט זיי נישט אריינגעלאזט. זאגט ער יא, איר זאלט וויסן אייער האטליין האט געמאכט מען זאל מורא האבן אריינצולאזן א פרעמדן מענטש, מ'האמער קינדער אין שטוב, קינדער קאסטן אסאך געלט כח און פלאן און דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די קינדער אונז זאלמער זיי אויפהאדעווען און אונז קענמער זיי נישט נעגלעקטן, סאו ברוך השם אז מ'האט זיי נישט אריינגעלאזט, איך בין אזוי צופרידן. איטס אנבעליוועבל, זאגט מיר יענער ער איז געגאנגען דארטן אין בית החיים האט ער געזעהן אין ר' אידעלע ס'אוהל איז אויך דא א קלאוזד סורקוט טעלעוויזשען, יא ער זאגט די פור איז גוט ברוך השם קיין עין הרע, כ'האב ענק אלץ געזאגט ווען איך וועל פארן עט עס זיין נישט צו גוט פאר ענק, עניוועי. ס'דא נאך זייער וויכטיגע נייעס, עטס געדענקט ס'איז געווען איינער גרינהאוז ער איז אוועק געלאפן און האט זיך באהאלטן און די דזשאדזש האט אים געזאגט ווען דו וועסט ארויסקומען צוועלף יאר ארום האב איך מיט דיר נאך אסאך צו רעדן, ווער ס'האט איר געגעבן די פאלשע פעספארטס מיט אלעם? עניוועי זיי האבן יעצט דערגאנגען ווער דאס איז, א איד אן עושר, זיין טאטע ארבעט אין קדאסיע אין בית דין, און מ'האט אים אויפגעפיקט, ער זיצט שוין, און כ'האף אז ס'וועט נישט צוקומען, קען זיין יא, ווייל איך מיין ער איז אויך געווען אינוואלווד, אבער כ'נעם אויף דעם זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַ און פֿערציק און האלב דיסקלעימערס, און כ'האף אז דער גרויסער רבי דער ווייס, דער איז אויך געווען אינוואלווד. ווייל דא האט מען געשאסן געלט, וואס הייסט א מענטש זאל קענען קריגן מיט זיין פיקטשער, פאלשע נעמען מיט אלעם, סא ער איז עניוועי און קודם כל האט מען שוין אויפגעפיקט איינעם און יעצט גייט זיך עס אנהייבן ווייטער. יעצט כ'האב ענק געוואלט זאגן נאך א זאך, דער יאסי שטיינהארט, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער וואס האט געהאט א אייז קרים קאמפעני, ער האט מיר געזאגט איי שאו די רבנים אנלי וואט איי וואנט שאו דעם, כ'האב אים געפרעגט וויאזוי קענסטו האבן אייז קרים מיט אייסעס מיט סטראבערי, ס'דאך א שאלה אין די הלכה, זאגט ער איי טעל אים איטס אנלי ען עקסטרעקט. ער האט געווען דער וואס האט געמאכט די מקווה דעמאלטס אין גאלדערס גרין, און ער האט מיר אונטערגעשריבן מ'וועט נישט ארבעטן אן מיר, ווען נישט קען איך אוועק וואקן, אויך האב איך מורא געהאט פאר א לאו סוט, לאזט איבער א מקווה אינמיטן, אבער ס'איז געווען אויסגענומען בכתב, די סוף איז געווען אז ער האט געטון אלעס, ער האט געמאכט די מקווה פאר א כלי בתלוש, און ווען איך בין אראפגעקומען האט ער געמיינט אז איך בין אויכעט פון די רבנים, זאגט ער מיר לעטס פיניש איט, זאג איך אים וויי שוד איי פיניש איט ס'איז א כלי בתלוש, זאגט ער יו נאו וואט א בעד אימפרעשאן יו וויל ליעוו היער אין דיס קאמיוניטי, זאג איך אים אי איים נאט וואריד אבאוט דעט, איך האב א באשעפער וואס איך מוז קאמפלייען צו זיין הלכות, און דו ווייסט וואסערע א שלעכטע אימפרעשאן כ'על איבערלאזן ביים באשעפער? הוי יוי יוי יוי יוי, עניוועי איז ער געאנגען האט אויפגעקאלט פאדעווען, פֿרױם פּאַדװע, און פֿרױם האָט מיר געזאָגט, אַז ער איז שטאָטסרבֿ, ער װיל איך זאָל עס קומען ענדיקן. נאָכדעם װעט מען שױן רעדן װעגן כּשרות. זאָג איך, און דו ביסט שטאָטסרבֿ? איך בין דאָרט געװען אינגאַנצן זיבן מאָל בײַ די פּלענס, איך האָב דיך קײנמאָל נישט געזען. זײַט װען ביסטו שטאָטסרבֿ? האָב איך דיך געזען מיט דעם מחנל. האָב איך געזאָגט דעם שטײנהאַרט, קענסט בלײַבן געזונט. איך גיי עס נישט פיקסן, איך גיי עס נישט פינישן, געווען זיבן אכט יאר מען האט עס נעגלעקטעד, נאכדעם איז געקומען איינער שנעק א דיין פון לונדון און ער האט עס געפיקסט און ער האט ער געזאגט ער האט געפיקסט ער איז א ליגענער, און ער מאכט ווען א לאך איז צו פיקסן וואלט געווען א לאך אויף אייביג, ער איז א ליגענער, נאר דאס איז וואס עס איז, העי ער דארף מאכן פרנסה, ער וועט זאגן דעם אייבערשטן וויסן האסט מיר געגעבן א שטוב מיט קינדער האסט מיר נישט געגעבן פרנסה, פון דיינות קען איך נישט מאכן קיין לעבן, מאך איך א לעבן פון פסול'ע מקווה'ס. עניוועיס, האב איך געזען יעצט אז מ'האט אין לאנדאן אנערט מען און מ'בויעט עפעס א מקווה און מ'אנערט שטיינהארט, שוין, פיין, זיין נאך א פסל'ע מקווה. שוין דאס איז נאר געווען א נאך א צוגעלייגעכטס און יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. עס איז געשען אן אומגליק אין ירושלים און איך מוז רעדן דערפון, איך מוז מעורר זיין. ס'איז געשען יעצט א מורא'דיגער אומגליק אין ירושלים, מען האט געשאסן, אן אראבער האט דורכגעפארן און ער האט געשאסן, באמת איז דא דא א גרויסע אויפשטאנד ווייל אמעריקע האט געהייסן מען זאל נישט בויען נייע דארטן אויף די מקומות הכיבוש, און זיי לאכן זיך אויס, זיי ווייזן מיט די טרעקטערס פיקטשערס און זיי בויען יא, סא דא גייט, יו נאו, איטס גאוינג בעק ענד פארט, דאס וועט אזוי אנהאלטן איך ווייס נאכנישט ווי לאנג, איך ווייס נישט ווער ס'וועט פריער אויסבלוטיגן וועם, זיי האבן אויסגעבלוטיגט יעצט פינף אדער זעקס מענטשן ס'איז דא אפשר איז געווען זיבן, און מ'האט געשאסן דעם אראבער, סא ביג דיעל, דער אראבער איז וואן פוינט פייוו ביליאן פיפל, און די אידן זענען אפשר אין ארץ ישראל מסתם צוויי דריי מיליאן נישט מער, דא אביסל מער אבער ס'איז דא אראבער אויכעט, און ס'איז אויך דא צווישן זיי רוסישע מיט גוים מיט גויטעס, עניוועי. ס'איז א ביטערע אומגליק. דער הייליגער חתם סופר האט געהאט א רעבן ר' נתן אדלער, מ'האט אים ארויסגעקאפעט ווי א דאגי האט מען אים ארויסגעקאפעט, ער איז געווען דער רב פון פראנקפורט, די שוחטים האבן אים ארויסגעקאפעט, מ'האט אים געלייגט אין חרם, מיט די בעזעם, און ער איז נעבעך געגאנגען נעבעך ווי א הינטעלע זוכן ווי צו דאווענען, האט ער אין באסקאוויץ דארט מיט דער מגן אברהם, עס איז דא אויף מגן אברהם די פירוש מחצית השקל ער איז דארט געווען רב דארט איז ער געווען רב און קיינער איז אים נישט נאכגעגאנגען דער חתם סופר איז געווען דער איינציגער חכם הדור וואס ער איז אים נאכגעגאנגען און ער זאגט אויף זיין רעבן גרויסע זאכן זיין רבי האט געהאט גילוי אליהו זיין רבי האט געהאט גילוי צדיקים מען האט אים אבער ארויסגעווארפן ווי א הינט פארוואס ווייל ער האט זיך פארטשעפעט מיט די שוחטים ער האט געטענה'ט ס'איז נבילות ס'איז טריפות און במילא האט ער געזאגט אז דער חרב פון דעם מלאך המוות ווערט אויסגעשארפט דורך דעם וואס דער שוחט שארפט נישט זיין מעסער ווי עס דארף צו זיין. סאו וואס איז געשען? היינט איז דא אין די נייעס אין ארץ ישראל אז מען האט אריינגעשווערצט זעקס הונדערט קילא פלייש פון א כבש, דאס איז א לעמעלע, און מען האט עס ארומגעטראגן אין מרכז, מרכז הייסט דארטן אין תל אביב, אין די בעסטע געגנטן פארקויפט מען דאס, דאס ברענגען די אראבער אריין. דער זעלבער אראבער קומט נאך דעם שיסן. ס'איז אזא אומגליק וואס דא גייט פאר, ס'איז ממש נישט צום גלייבן. רבותי, ס'קומט יעצט א יום טוב וואס דאס הייסט אהבה, אהבה בתענוגים, דער אייבערשטער האט אונז ליב, אהבתי אתכם אמר ה', און אונז האמיר אים ליב, און מיר זאגמיר אהבת עולם אהבה רבה, אהבתי. תני הייליגער באשעפער לייז אונז שוין אויס פון דעם גלות רבותי, פארגעסטס אלע נארישקייטן, פרנסה, אלע זאכן איז סעקענדערי, דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן פון דעם גלות ווייל טאמער נישט איך ווייס נישט וויאזוי מ'וועט עס קענען דורכטראגן, שטייען פינעף צו זעקס מענטשן מ'ווייסט נאך נישט וויפיל ס'איז דא, אין די סענטער פון ירושלים קומט אן אראבער מיט א גאן הייבט זיך אן צו שיסן, ער מ'האט אים געכאפט סאו ביג דיעל מ'האט אים געשאסן, פיין, איז דא אן אראבער טויט און זעקס אידן טויט. ווען מ'זאל פאר יעדע זעקס אידן בלוטיגן אן אראבער איז עס סיקס טו וואן, איז אין נאו טיים בלייבט כלל ישראל נעבעך אומגליקליך. רבותי ס'איז א צייט פון רחמים וחסדים, ס'איז אבער אויך דין, ווייל מ'הייבט יעצט אן משיב הרוח ומוריד הגשם, גשם דאס איז דין, מ'דארף האבן אסאך זכותים אז דער אייבערשטער זאל געבן דעם רעגן, מ'דארף איינרייסן דעם יום טוב אז מ'זאל אויסגעלייזט ווערן פון די אלע צרות. כ'בין דא געווען אין שמיטה האב איך געקלערט קען דאך גארנישט עסן ס'דאך אלעס שמיטה, כ'האב געהונגערט, כ'בין געווען דא פאר צוויי יאר אנדערטהאלבן יאר, איך האב געמיינט אז דעמאלטס איז געווען שלעכט, עטס ווייסט ווי שלעכט יעצט איז? איז אזוי, קארן פלעקס קען מען נישט עסן ווייל ס'איז קאנטעמינעיטעד, אייער קען מען נישט עסן ווייל מ'האט אריינגעשמוגלט צענליגער טויזנטער אייער וואס איז נישט פריש פון די אראבער, און מענטשן זענען אין די שפיטעלער, און מיט וואס מאכט מען נישט מיט אייער, מעיאנעיז מיט אלעם, אלעס איז געמאכט מיט אייער. פלייש קען מען נישט עסן ווייל ס'קומט פון די אראבער, רבותי איך הונגער דא, נישט נאר איך נאר יעדער ערליכער מענטש וואס ער וויל נישט סיי ער וויל נישט נכשל ווערן מיט מאכלות אסורות און סיי ער וויל נישט נכשל ווערן ער זאל נישט קראנק ווערן חלילה ס'איז ממש א שרעק וואס מען טוט און דער אייבישטער ס'טוט אים מוראדיג וויי רבותי מען מוז אויפהערן די אלע זאכן מען מוז אנהייבן צוריק צו פאלגן די תורה און דעמאלטס וועלן מיר אונז האבן א קיום אין דעם גלות. א גוטן מוצאי דעם הייליגן טאג, היינט הייסט צו גאט'ס נאמען, וואס עפעס איז צו גאט'ס נאמען, ווייל מען זאגט נישט אזוי מען האט געזאגט ביז יעצט המלך המשפט, נאר מען זאגט מלך אוהב צדקה ומשפט, מען זאגט נישט המלך הקדוש, נאר הקל הקדוש, מען רעדט גראד צום אייבערשטן, נישט ענין פון מלכות, נאר דו ביסט אונזער גאט, ס'איז זייער א הויעכע צייט יעצט, און ס'איז דא פיר טעג. פון יום כיפור ביז סוכות, איז וויל איך אביסל רעדן וואס א מענטש דארף טון אין די פיר טעג. דער מהריל ברענגט, גראד נאך יום כיפור זאל מען עוסק זיין צו מאכן די סוכה, פארוואס? ווייל ס'איז פערטיג געווארן די ימי תשובה, און דער יום ראשון, דאס הייסט ראשון לחשבון עוונות, קומט יעצט אריין, און ממילא זאל מען גראד מאכן די סוכה. און דער רמא ברענגט עס אויך צו אין שלחן ערוך אורח חיים סוף סימן תרכ"ד. וואס האט עס צו טון, ס'האט זיך געענדיגט די ימי תשובה? איז מען קען אפשר זאגן א מורא'דיגע זאך. דער ענין פון די טעג איז אזוי הייליג, אז ס'איז בכלל נישט תופס קיין חטא, נישט חלילה אז ס'איז ראשון לחשבון עוונות איז פיר טעג מעג מען זינדיגן. כ'וועל מסביר זיין מיט א חזל. אין ילקוט שמעוני, משלי רמז תתקמ"ד, ווערט געברענגט אז יום כיפור עט אויך זיין לעתיד לבוא. פרעגט זיך א שאלה, ס'עט דאך נישט זיין קיין זינד, וואס א יום כיפור עט דעמאלטס זיין? ס'שטייט דאך ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ס'עט דאך נישט זיין קיין חטאים און עוונות ופשעים. די זעלבע איז אויכעט שווער, מען דאווענט ביים דאווענען, ווען הייבט מען זיך אן צו קלאפן ביי סלח לנו נאכדעם וואס מען האט שוין געזאגט די גדלות השם, די דריי ערשטע ברכות, און אתה חונן, נאכדעם הייבט מען אן מיט איך בעט אויף די זינד. וואלט דאס נישט געדארפט זיין פון די ערשטע ברכה, צו אפשר גאר נאך פאר מה טובו? און אשמנו הייבט מען אן גראד נאך די שמונה עשרה. לכאורה זעט עס אויס איבערגעדרייט, ווייל תשובה דארף זיין פארן דאווענען. די תירוץ איז זייער פשוט. ווען א מענטש נעמט זיך דאווענען איז ער דאך מהרהר בתשובה, ווי ער קומט אלץ נענטער צום אייבערשטן, ער איז זיך מוסר נפש פארן אייבערשטן, ווי רבי ר' מיילעך זאגט אז מען זאל טראכטן ווי א פייער ברענט, מען ווארפט זיך אריין פאר קדושת השם, ווי נענטער ער קומט צום אייבערשטן אלץ העכער קומט ער צו צו א מדריגה אז די נעכטיגע מצוות זענען גאר געווען עבירות, ווייל ס'איז נישט געווען גענוג מיט דחילו ורחימו, ס'ווערט געברענגט אין מסכת סוכה אשה בוררת חיטים לאור הנר. ס'געווען אזא שמחת בית השואבה, וואס איז געווען? מ'האט געקענט בורר זיין חיטים לאור הנר, ביג דיל, וואס איז דאס? זאגן די ספרים חיטים מיינט חטא ים, מ'איז געגאנגען צוריק נעמען די חטאים וואס מ'האט אריין געווארפן אין ים, מ'איז געגאנגען עס צוריק נעמען ווייל ס'איז געווארן יעצט זכיות ווייל ס'איז געווען תשובה מאהבה, ווען א מענטש הייבט אן צו דאווענען ער איז זיך מוסר נפש באמת פארן אייבערשטן קומט ער צו צו אזא מין הויעכקייט אז ער הייבט אן אליין צו וויינען, סלח לנו רבונו של עולם נישט אויף די עבירות נאר אויף די מצוות, ס'הינקעדיג, ס'קרום, ס'פעלט אן איין מלאך, פעלט א נאז, איינעם די אויגן, איינעם נישט געווען קיין דחילו ורחימו לא פרחת לעילא. סאו תשובה איז נישט נאר אויף עבירות, תשובה איז וואס דו האסט געטון נעכטן, נישט מיט אזא השגה ווי דו ביסט היינט. דאס איז דער ענין פון תשובה. וועגן דעם קלאפט מען זיך נישט גראד על חטא אנפאנג דאווענען, נאכדעם ווען דו קומסט צו ביסט זיך מוסר נפש פארן אייבערשטן, הייבסט אן צו זען, דער אייבערשטער איז אזוי גרויס און איך בין אזוי ווייט, הייבט ער אן צו בענקען תשובה צו טון. דאס זעלבע איז דער ענין פון יום כיפור ביי די גאולה. ווען משיח העט קומען העט אויך זיין יום כיפור, ווייל דעמאלטס העט מען אריין גיין אין אזא מין הויעכקייט, ס'העט דאך זיין וגם את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, אז דער מענטש העט זען אז די אלע יארן וואס ער האט געמיינט ער טוט מיט מסירת נפש, איז נאך נישט געווען די ריכטיגער מסירת נפש, און ער וועט תשובה טון פארוואס ער האט נישט געקענט דינען דעם אייבערשטן מיט א גרעסערן מסירת נפש. דאס איז וואס ס'שטייט אין ילקוט. אין משלי רמז תתקמ"ד, אז יום כיפור העט זיין אפילו לעתיד לבוא, מ'עט גיין העכער און העכער אז די נעכטיגע מצות וועט גאר נאך זיין היינט עבירות. איך האב מיט דעם אמאל מסביר געווען דעם זומער ווער ס'הערט אויס דעם האטליין, ס'שטייט אז מ'דארף אפשיידן שלש ערים זאל מען מאכן פאר ערי מקלט. נאכדעם. ווען מען קומט אריין אויף ארץ ישראל דארף מען לייגן נאך דריי, כ'האב שוין געזאגט וועלכע דריי זענען זיי, חברון איז איינע פון זיי, און שכם איז די צווייטע, און מירון, צפת, צפת איז באוואוסט אז דאס איז דער ערי מקלט, דא ווי איך בין יעצט, וועגן דעם איז דאך ס'מיך אויך קולט, ס'קולט אלע בעלי עבירות, עניוועי, איז זאגט דער רמב"ם, און נאכדעם וועט מען, און רש"י ברענגט עס אויך צו, אז לעתיד לבוא וועט מען דארפן נאך דריי, מאכן נאך דריי, ווייל ס'קומט דאך צו קיני קדמוני, ממילא העט מען מוזן מאכן נאך דריי. שטעלט זיך א קשיא, נו אויב אזוי עט דאך זיין רציחה דעמאלטס אויך, און אונז ווייסט מען דאך אז ס'עט נישט זיין, איז דא וואס זיי ווילן זאגן אז ס'איז דא מחלוקת צו אין בין ימות המשיח לעכשיו נאר שעבוד מלכיות, און דעמאלטס העט מען געהעריג דארפן ארבעטן און אלעס און ס'עט זיין די אלע תאוות רעות און קנאה. ס'איז שווער אבער דאס צו האלטן אזוי ווייל סוף כל סוף ווייסט מען דאך אז ס'שטייט ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ און ס'וועט וואוינען א קינד מיט א קינד וועט ארומפירן גרויסע ווילדע חיות איז די תירוץ איז זייער פשוט דעמאלטס זאל מען אונז תשובה טוהן אויף די אלע זאכן וואס אמאל האט מען נישט געהאלטן ס'איז אן עבירה כל מי שלא בנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו זאגן די ספרים דער כאילו ווען איינער איז א כועס כאילו עובד עבודה זרה. ווען איינער מכנה שם לחבירו כאילו הורגו, די אלע כאילו'ס איז נחרב בימיו, וועגן דעם בויעט מען נישט דעם בית המקדש, דעמאלטס אז ס'וועט יא געבויעט ווערן דער בית המקדש איז די אלע כאילו'ס וועט מען מוזן דעמאלטס מתקן זיין, איז ווער ס'האט געמאכט רציחה ער האט איינעם פארגאסן דאס בלוט, ער האט אים באליידיגט, מלבין פני חברו ברבים, וועט ער מוזן לויפן דעמאלטס אויכעט מתקן זיין דאס וועט ער לויפן צו די ערי מקלט, דאס קען מען אזוי זאגן ווייל ווי העכער מען גייט אין מדריגה פילט מען זיך ווי ווייניג מען האט נאך געטון. איז די זעלבע דא אויך, ס'איז דא דא די טעג וואס זיי קומען יעצט, די פיר טעג, די פיר טעג זענען אזאלעכע הויעכע טעג, ווייל וויבאלד מען האט דאך תשובה געטוהן, מען האט דאך תשובה געטוהן יום כיפור, הייבט אן אמת'דיג צו בענקען די נשמה פאר די אלע מאל וואס מען וואלט געקענט ווען טוהן גוטס אויכעט, און דאס איז דער תיקון אז מען זאל בויען די סוכה, דאס זענען די פיר טעג, וואס איז דאס די סוכה? די סוכה איז די בית המקדש של מעלה, ס'קומט אראפ. ס'איז ידוע, עס קומען די אבות הקדושים, עס קומען די רועים, עס קומען מלאכים, אין ליובאוויטש למשל שלאפט מען נישט אין סוכה, מ'האט אמאל געפרעגט דעם אלטן רעבן פארוואס נישט, זאגט ער, איך ווייס נישט וואס צו זאגן, ס'דרייט זיך דא די מלאכים, ס'דרייען זיך דא די אבות הקדושים, ווי קען מען אפילו שלאפן? ס'איז נישט ווייל ער האט געהאלטן מען דארף נישט שלאפן אין די סוכה, ער האט נישט געקענט, די קדושה, ס'האט געברענט ביי אים, ס'האט געברענט זיין סוכה מיט קדושה, ער האט נישט געקענט אפילו גיין שלאפן. ער קען זיין געדרימלט דא און דארט, די גמרא ברענגט אז ווען ס'איז געווען שמחת בית השואבה און מ'האט די גאנצע זיבן טעג נישט געשלאפן, זאגט די גמרא, ס'איז דאך א גמרא אז טאמער איינער זאגט כ'וועל נישט שלאפן זיבן טאג שלאגט מען אים מלקות גראד ווייל מ'קען נישט אויסהאלטן, זאגט די גמרא יא, מ'האט געשלאפן אכתפא דחבריה, מ'האט זיך אנגעלאנט אויף יענעמ'ס אקסל, א דרימל געטאן, און דאס גאנצע. דרימלען אין די סוכה, ס'איז געווען אזא ענין פון דרימלען נישט אז מ'לייגט זיך שלאפן, יעצט זעמיר אונז ממשיך וואס דאס הייסט דער בית המקדש השלישי, די קדושה וואס וועט זיין אין בית המקדש השלישי, נאר כדי די וועלט זאל נישט האבן נאכאמאל א שבירת הכלים אזוי ווי ס'איז געווען ביי די רפ"ח ניצוצין, געבט אונז דער אייבערשטער פיר טאג וואס אונז זאל מיר דאס מאכן, נאכדעם אז מ'קומט צו צום אתרוג, צום לולב און צום יום טוב, דאס איז דער אייבערשטער מיט כלל ישראל, די לולב מרמז אויפן אייבערשטן, די אתרוג מרמז אויפן אייבערשטן, און דער הדס, די ערבות, איז אויך מרמז אויף כלל ישראל, ווערט דער גרעסטער סוד פון יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, און כ'האב ענק שוין געזאגט אז שמיני עצרת איז די גרעסטער יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וואס איז דא אין גלות, דער אייבערשטער כביכול נעמט זיך נאכאמאל צוריק מיט די הייליגע שכינה הקדושה, ס'בארואיגט אונז כ'וועל האבן כח אויסצוהאלטן די יסורים אויף נאך א יאר, און דאס איז די גרעסטע סוד. פון יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה מיט נעט אורייתא אבער מען עפענט דעם ארון ביי שמיני עצרת ס'איז די גרעסטער סוד איז די פיר טאג זענען געמאכט אויף איין זאך אז אין די פיר טאג מאך מיר אונז די סוכה און אונז מאך מיר די מקום ווי די שכינה זאל קענען רוען ווי די אבות הקדושים זאלן קענען רוען ווי די מלאכים זאלן קענען רוען ס'געווען גרויסע צדיקים וואס האבן געזאגט ביי קידוש פון די סוכה מלאך גבריאל זעצט דיך דא מלאך מיכאל דא דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס דא גייט פאר. איז ממילא דעי פיר טעג איז ראשון לחשבון עוונות, ווייסט פארוואס? ווייל יעצט איז מען אויף אזא מין הויעכע מדריגה אז מ'איז פארווייטיגט אויף די אלע זאכן וואס מ'האט געמוזט תשובה טוהן פארוואס מ'האט עס נישט געטוהן וויאזוי עס דארף צו זיין און אויף די אלע מצוות פארוואס מ'האט עס נישט געטוהן מיט גענוג דחילו ורחימו. און אונז בויען מיר, אונז גרייט מיר צו דעם בית המקדש השלישי. וועגן דעם הייבט זיך ערשט אן דער ראשון לחשבון עוונות, דער ערשטער טאג סוכות, ווייל אין די פיר טעג איז נישט בכלל דא קיין חטא, מען קען נישט זינדיגן, מען גרייט צו פארן אייבערשטן פאר קודשא בריך הוא ושכינתיה זאלן קענען קומען אין די סוכה, ווייל פונקט ווי די אבות קומען, פונקט ווי די מלאכים קומען, קומט כביכול דער אייבערשטער אויך. און ממילא ווייסט מען אז די מצוה פון סוכה איז אז דער מענטש דארף דארט וואוינען, און ממילא הייבט ער אן צו פאררעכטן זיין גוף אויכעט אז די נשמה זאל האבן וואו צו וואוינען, און דאס איז דער גאנצער סוד וואס דא גייט פאר און ביי די פיר טעג, איז אז דער אייבערשטער העלפט אז ער גייט אדורך דעם יום כיפור, דארף מען גראד נעמען זיך מתבונן זיין, דער אייבערשטער האט טאקע מוחל געווען די עבירות אלעס איז פיין און וואויל, אבער עט די ענד אוו די דעי יעצט דארף מען ערשט אנהייבן צו הארעווען אז דער אייבערשטער זאל רוען ביי אונז. און אונז זאל מיר מער נישט זינדיגן און טון די אלע עבירות חלילה. יעצט איך וויל עס מסביר זיין אביסעלע מער באריכות, ס'ווערט געברענגט אין ילקוט שמעוני ווערט געברענגט א מורא'דיגער ילקוט, ווען א מענטש זינדיגט, שאלו לחכמה, מען האט געפרעגט די חכמה, חכמה מיינט א זאך וואס מען פארשטייט לויטן שכל, וואס געשעהט אז א מענטש זינדיגט? מיין דער אייבערשטער זאגט יא אזוי און דו טוסט פארקערט, וואס געשעהט? האט די חכמה געזאגט חטאים תרדוף רעה, אז זינדיגע זאל דאס שלעכטס נאכלויפן, אזוי ווי איינער זאגט דער שלאק זאל זיי אלע טרעפן, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער זאגט אזוי און דו זאגסט פארקערט. יעצט הגם האט נישט געפרעגט וועלכע עבירה, נאר די קאמען דענאמינעיטער איז אז אלע עבירות זענען שלעכט. נאכדעם זאגט ווייטער דער ילקוט שאלו נבואה, מען האט געפרעגט די נבואה, די נבואה איז. דער חלק וואס איז זיך מתקשר מיט די שכינה הקדושה, אזוי שטייט אין רמב"ם אין הלכות יסודי התורה, אנפאנג פרק ז'. יעצט אויב מען זינדיגט, אפילו בשוגג, ווערט דאך אפגעהאקט דער קשר, ווייל א שוגג דארף דאך אויך א כפרה. האט מען געפרעגט די נבואה וואס אן עצה האט איינער וואס ער זינדיגט, ממילא האט ער געזאגט, הנפש החטאת היא תמות. שטארבן, סאו דאס ערשטע איז אז מען זאל אים נאכלויפן, די שלעכט זאל אים נאכלויפן, דאס צווייטע איז צו שטארבן. זאגט דער ילקוט ווייטער, שאלו לתורה, מען האט געפרעגט די תורה, וואס זאל טון א נפש החטאת, זאגט ער, ס'איז דא אן עצה, ברענג אן אשם און דער אייבערשטער וועט אים מוחל זיין, פארוואס? ווייל די תורה וואס דאס איז די חכמה פונעם אייבערשטן, און דאס איז העכער פון די נבואה, ווייל אונז ווייסן מיר אז א נביא טאר נישט מחדש זיין קיין שום זאך, א נייע זאך, קומט אויס אז די תורה קען מחדש זיין נייע זאכן אויכעט, ממילא איז די תורה העכער פון די אלע זאכן, סיי פון נבואה און סיי פון חכמה, און זאגט די תורה, ס'איז דא אן עצה, ער זאל ברענגען אן אשם און דער אייבערשטער העט אים מוחל זיין, קומט אויס לויט דעם די תורה איז אזא מחמיר אז אפילו מיתה העט אויך נישט העלפן, ס'וועט גארנישט העלפן. שוין, יעצט שטייט ווייטער, מען האט געפרעגט אינעם ילקוט זאגט מען אז מען האט געפרעגט דעם אייבערשטן וואס שאלו לקדוש ברוך הוא וואס זאגט דער אייבערשטער איז באמת כאטשיג דער פגם ביים אייבערשטן דאך אסאך מער ווייל די תורה איז טאקע אז דו פאלגסט נישט האסטו פוגם געווען די תורה אבער דער אייבערשטער איז דאך ממש דער וואס ער ווערט אפענדעד ווען א איד זינדיגט און ער פאלגט אים נישט. פֿונדעסטוועגן נאָך האָט דער אייבערשטער געזאָגט אַזוי, איך האָב אַ גרויסן וועג וויאַזוי דער מענטש קען זיך אַרויסקריכן פֿון די עבירות, ער זאָל טון תשובה, ווייל תשובה דרייט איבער דעם מענטש מקצה אל הקצה, פֿון איין עק צום אַנדערן. אַוודאי פֿאַרשטייט זיך, ס'מוז זיין אַזוי ווי דער רמב"ם זאָגט שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו, דער פשט איז אַז דאָס ווייזט אַז ער איז איבערגעדרייט פֿון איין עק צום אַנדערן, און ממילא דער אייבערשטער לויט זיין גרויסקייט ווייסט אַז מי יאמר לו מה תעשה, קיינער קען נישט זאגן פארן אייבערשטן וואס צו טון, דאס איז א פסוק אין קהלת קפיטל ח' פסוק ד', און נאכדעם ורב פשעיך מה תעשה לו, ווען דו האסט שוין אנגעזינדיגט וויפיל דו האסט נאר געקענט, וואס האסטו געטון פארן אייבערשטן שלעכטס, האסט דיך באגראבן, נישט דעם אייבערשטן חלילה, דאס זאגט איוב אין קפיטל ל"ה פסוק ו', איז במילא איז דא. אן עצה וואס צו טון, מען זאל תשובה טון, איז קריכט מען ארויס פון א טיפן גריב און צו א הויעכן בארג, איז במילא איז דא אן עצה וואס מען קען טון. יעצט, ס'איז דא דא פיר טעג צווישן יום כיפור און סוכות, וואס זענען די פיר טעג? די פיר טעג זענען מרומז אויף די פיר וועגן וואס מען טוט תשובה, מען האט דאך תשובה געטון יעצט יום כיפור, דארף מען דאך אנהייבן יעצט א נייעם סיסטעם, איז דא דא די פיר וועגן וואס. דער ילקוט שמעוני רעכנט אויס, כ'האב אויך געוואלט זאגן אז אין ירושלמי אין מסכת מלקות פרק ב' זאגט ער אויך כמעט די זעלבע אביסל אנדערש מיט די פסוקים, אבער ס'איז די זעלבע פיר און ס'איז די זעלבע וואס יעדער האט גענטפערט. איז וואס געשעהט יעצט אין די פיר טעג אז אונז גיימער באמת אונז האבן תשובה געטון יעצט צום אייבערשטן יעצט גיימער זיך צוגרייטן צו תשובה מאהבה זדונות זאל ווערן זכיות ס'דא א מוראדיגע זאך ס'איז מיר בייגעפאלן אינמיטן דאווענען, אינמיטן די הויעכע שמונה עשרה, איז מיר בייגעפאלן א מורא'דיגע זאך, לויט דעם ילקוט שמעוני און לויט דעם ירושלמי, זעמיר אונז נאך אסאך בעדער אףף אז אונז זעמיר דא יעצט אין אונזער צייט. פארוואס? ווייל ווען ס'וואלט געווען א בית המקדש, און דארף מען זיך נעמען שלעפן דעם קי צום בית המקדש, און מען דארף זאגן פארן כהן וואס מען האט געזינדיגט, און ס'ווערט שלעכט, און נישט יעדער קען עס טון, און נישט יעדער האט די צייט און די כוחות. און ווידעראום תמות דאס וואס די נבואה זאגט, דאס איז דאך אויכעט נישט קיין ווערטשאפט, ווען נישט וואלט שוין די גאנצע וועלט היינט געווען טויט, און די חכמה זאגט, חטאים תרדוף רעה, ס'זאל זיי נאכלויפן שלעכטס, נו, א מענטש דארף דאך האבן א טשענס ער זאל זיך קענען צוריקדרייען, איז אז דער אייבערשטער זאגט, טוטס תשובה צו מיר. דאס איז די גרעסטע חסד וואס דער אייבערשטער טוט מיט אונזער דור, אונז דארף מיר גארנישט טון פון די אלע זאכן, נישט ברענגען א קרבן בית המקדש, און אונז דארף מיר נישט תמות'ן, אונז דארף מיר נישט האבן קיין רדיפות, אונז דארף מיר זאגן הייליגער טאטע אבינו מלכינו אונז האב מיר דיך ליב און אונז וויל מיר צוריק קערן זיך צו דיינע דרכים. סאו מתוך דעם וואס אונז זעמער אין אזא מין שווערן עיקבתא דמשיחא, דאס מאכט אונז נאך גרעסער ווי די אלע פריעריגע דורות, אפילו פון צייט פון בית המקדש, ער האט אויך נאר געקענט צוקומען צו תשובה דורך דעם וואס ער האט געברענגט א קרבן פארן אייבערשטן, אן א קרבן קען ער זיך קלאפן א גאנצן טאג על חטא, ער מוז ברענגען די קרבנות וואס די תורה פארלאנגט פון אים, פון אונז פארלאנגט דער אייבערשטער גארנישט נאר זאגן אבינו מלכינו דו ביסט אונזער טאטע, אונזער מלך, אונז האמיר דיך ליב, און אונז וויל מיר זיך צוריק קערן צו. און דאס זענען די פיר טעג, וועגן דעם איז דא יעצט פיר טעג, די פיר טעג דארף מען זיך מתבונן זיין, איין טאג איז פאר מען זאל אפגעהיטן ווערן חטאים תרדוף רעה, און דאס צווייטע איז מען זאל חלילה נישט שטארבן, און דאס דריטע איז מען זאל נישט ברענגען קיין קרבן, ווייל אפילו אין בית המקדש איז שוין נישט דא היינט, ס'איז דא קרבנות ליידער וואס מען ברענגט, א טאטע באגראבט א זון, און נאך אזאלכע קרבנות וואס מען ברענגט. דאס איז נעבעך קרבנות ציבור וואס דער טאטע האט געזינדיגט, צו די משפחה האט געזינדיגט, אונז וועט דער אייבערשטער מוחל זיין נאר מיט דעם וואס מען טוט תשובה, און דאס זענען די פיר טעג, און דערפאר דארף מען מאכן דעם סוכה, ס'שטייט פון צדיקים אז א מענטש זעט אז ער האט יסורים מיט אנדערע זאכן צו ער וויל אפגעהיטן ווערן פון יסורים זאל ער לערנען יעדן טאג א גאנץ לעבן זאל ער האבן א עולם הבא מסכתא מסכתא סוכה, ווייל ס'דא א פסוק יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני. אז מען באהאלט זיך אין די מסכת סוכה און מען לערנט עס יעדן טאג ווערט מען אפגעהיטן פון אלעם בייזן, א מורא'דיגע סגולה. יעצט די סוכה, אזוי ווי איך האב שוין געזאגט, דאס איז ממש די סעמענט פון די בית המקדש השלישי, וויאזוי איז דאס? זייער פשוט, אונז ווייס מיר אז אפילו פאדעמער שתי וערב הייסט אויכעט א מחיצה פאר א סוכה, אונז ווייס מיר אז ס'קומט אראפ פון אויבן א מחיצה ביז אונטער דריי טפחים הייסט עס אזוי ווי ס'איז א גאנצע וואנט, כאטשיג די קעצלעך קענען אריינקומען, דער ווינט קומט אריין, אונז ווייס מיר אז פון אונטן ארויף איז ביז צען טפחים איז א סוכה, אונז ווייס מיר אז א סוכה איז א צובראכענע, די קלענסטע, די שוואכסטע מינע געביידע, ס'איז נישט קיין עמפייער סטעיט בילדינג, ס'איז נישט קיין ווארלד טרעיד סענטער, ס'איז די ביליגסטע ביליגסטע שוואכסטע מינע בוי וואס ס'איז דא, עטס קענטס אלע דעם ניגון, א סוכה'לע א קליינע האָב איך מיר אַ סוכהלע געמאַכט. צעבראָכענע ווענט, ס'קומט אַרײַן די קעלט. פֿון דעסטוועגן דאָך, זאָגט אונדז די גמרא, הערט אַ וואָרט, עס שטייט, חג הסוכּות לה׳, זאָגט די גמרא, כּשם, אַזוי ווי. ס'איז חל שם שמים אויף א חגיגה, דאס מיינט מען ברענגט פארן אייבערשטן א גרויסן קרבן ברענגט מען אים אין בית המקדש, און אזוי ווי ס'איז חל שם שמים אויף די חגיגה איז חל אויף די סוכה אויכעט שם שמים ווייל ס'שטייט חג הסוכות לה'. ס'איז א מורא'דיגע זאך דאס. א צובראכענע קליינע סוכה וואס האט נאר צוויי ווענט, א דריטע נאר א טפח, די מחיצות מוזן נישט זיין אינגאנצן, ס'איז גענוג אז ס'איז גרויס ז' טפחים אויף ז' טפחים, הויך צען טפחים, עס זעט אויס ווי עפעס א געביידע וואס מען קען לאכן ווען מען זעט עס. איך געדענק איך האב אמאל געוואוינט אויף ראדני סטריט האב איך געמאכט א סוכה אויף מיין פארטש, דאס הייסט איך האב געהאט דעמאלטס נאר א פייער עסקעיפ, איך האב עס געמאכט מיט אלע הלכה'דיגע זאכן, און די גאנצע גאס איז געשטאנען פון די בעק אין פען סטריט און זיי האבן געקוקט, זיי האבן געזען עס איז א געהעריגע כשר'ע סוכה, אין דעם באהאלט זיך דער אייבערשטער, שטעל דיר פאר, דער אייבערשטער דארף נישט האבן קיין ווארלד טרעיד סענטער, אין דעם באהאלט ער זיך. כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה, שטעלט אייך פאר וואס א סוכה איז, קוק ווי ווייניג דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז און ער וויל מיט אונז קומען וואוינען, ס'איז נישט צום גלייבן. יעצט דעם טעם פארוואס מען האלט סוכות איז ווייל ס'איז א מחלוקת אין די גמרא צי ווייל די ענני הכבוד צי סוכות ממש און דער אייבערשטער האט אונז געהיט, יעצט אין שולחן ערוך ווערט צוגעברענגט די ענני הכבוד. מען ווייסט דער הייליגער חתם סופר האט אויפגעוועקט די בחורים נאכדעם וואס זיי זיך געגאנגען לייגן שלאפן נאכדעם וואס זיי האבן געגעסן אין די סוכה האט ער זיי אויפגעוועקט און געפרעגט עטס האטס אינזין געהאט פארוואס מען דארף זיצן אין די סוכה האבן זיי געזאגט ניין ווי שטייט מצוות צריכות כוונה זאגן זיי ביי איין זאך איז יא מצוות צריכות כוונה דאס איז ביי סוכות פארוואס ווייל שטייט ארויס למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני. ישראל, מוז מען וויסן פארוואס מען זיצט אין סוכה, דאס הייסט יעדער זאל זיך איבערוואשן נאכאמאל, און דאס דארף מען אינזין האבן, דאס איז די סוכה, און אונז גיימער בויען אין די פיר טעג די סוכה, יעצט וואס איז דער פשט, דו בויסט דאך א שוואכן בילדינג, דער אייבערשטער פארלאנגט נישט זאלסט בויען דעם עמפייער סטעיט בילדינג, ער פארלאנגט אז די סכך זאל זיין פסולת גורן ויקב, און נישט קיין גורן ויקב פסולת, פארוואס? ווייל דאס איז אזוי הויעך אז דאס איז דוגמת בחינת פון בנין בית השלישי. וואס בעיסיקלי אונז טוהן מיר גארנישט, מ'האלט זיך נאר צוריק א תאווה דא און א תאווה דארט, מ'רעדט נישט קיין לשון הרע, מ'כאפט אריין א שטיקל גמרא, זאגן אביסל זוהר, זאגן אביסל תהילים, און דאס בויעט א פייערדיגן בית המקדש וואס דאס גייט בלייבן לעלם ולעלמי. דאס זענען די פיר הויעכע טעג וואס אונז לעבן מיר יעצט, דארף מען זעהן אויסצונוצן יעדע מינוט, און די תשובה וואס מ'האט געטוהן יום כיפור זאל מען אנהאלטן, און מ'זאל עס פרעקטיסן, ממילא אז ס'וועט אריינקומען דער ערשטער טאג ביום הראשון, עסטו זיין אינאיינעם מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער וועט זיצן מיט אונז אין די סוכה. ס'ווערט געברענגט, מ'האט געליינט יעצט, אז וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, ברענגט דארטן די ספרים ברענגען, דער רוקח ברענגט עס, דער יונתן בן עוזיאל ברענגט עס, אז אפילו א מלאך האט נישט געטארט זיין אין אוהל מועד. קיינער נישט, ס'איז געווען ממש יחוד קודשא בריך ושכינתא דורכן כהן, קיינער האט נישט געטארט דארטן זיין, אפילו די שכינה הקדושה האט נישט געטארט זיין, ס'איז דא א קשיא פון די גמרא, ס'שטייט דאך אז ישמעאל בני ברכני, דער אייבערשטער האט געזאגט ברכני, אבער דאס איז צו הויעכע זאכן איך זאל אפילו אריינגיין אין דעם, דאס איז נישט אויף א האטליין געמאכט, אבער למעשה קיינער האט נישט געטארט דארט זיין, שטעלט זיך פאר א מעשה, דאס איז דוגמאות היינט ממילא. אזוי שטייט אין אר"י הקדוש און אנדערע ספרים, ס'דא נאך א העכערע בחינה העכער פון העכער, דאס איז די סוכה, דארט זאגט דער אייבערשטער קומטס אריין מיט מיר, איך ברענג דיר אראפ די שבעה רועים, איך ברענג דיר אראפ די מלאכים, איך ברענג דיר אראפ די שרפים, איך ברענג דיר אראפ וואס דו ווילסט, קום לאמיר אונז זיצן אינאיינעם.

און מען דארף עס זען אויסצונוצן אזוי ווי עס דארף צו זיין, חוץ פון דעם איז איין טאג איז דאך שבת, און אויסער דעם עה דארף מען דאך נאך קויפן די ד' מינים, איז מען דאך עוסק א גאנצע צייט אינעם ענין פון מצוות. יעצט כ'האב נאר געוואלט סתם אזוי אביסל אריינגיין אין די זאך, ס'שטייט אין ילקוט פרשת שופטים לא תטע לך עץ אפילו בית אפילו סוכה, טאר נישט איין לעבן בית המקדש טאר מען נישט אנבויען קיין שום זאך, יעצט, מען קען טייטשן אז מען רעדט פון סתם א סוכה, מען קען טייטשן איינער וויל זיך מאכן א שאטן מאכט ער זיך א סוכה, מען קען טייטשן אפילו א סוכה וואס מען עסט אין סוכות, יעצט פונקטליך וואס די טייטש איז, איז דא א גרויסע מדובר אין ספרי, אין סוף פרשת ראה. שטייט אזוי, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים להדיוט, און מנין אף לגבוה אז מען דארף אויכעט מאכען חג הסוכות תלמוד לומר, ברענגט ער דארטען אז עס שטייט תעשה לך אבער לגבוה מעג מען, יעצט דאס איז אין סוף פרשת ראה אין ספרי, יעצט אין ספרא. סוף פרשת אמור שטייט יכול תהא חגיגה וסוכה לגבוה אז מען זאל מאכן חגיגה און א סוכה פארן אייבערשטן תלמוד לומר ניין אז ס'איז אפגעטיילט חגיגה איז פארן אייבערשטן און א סוכה איז פארן מענטש איז לכאורה איז דאך דא א גאנצע מחלוקת ס'דא וואס זיי האלטן אז אפילו אין בית המקדש האט מען אויך געדארפט מאכן א סוכה.

דער שואל ומשיב אין מהדורא רביעאה, סימן קט, שאלות ותשובות בית יצחק, דאס איז פון רבי יצחק יהודה שמעלקיש, אין חלק אורח חיים סימן ה, סעיף קטן י ח, אין הגה ב אין סימן ו, אין ספר מנחת קנאות פון מהרם אריק, מסכת סוטה דף מ א עמוד ב, און אסאך אנדערע אחרונים האלטן אז מען האט געמעגט עסן חוץ לסוכה. ווייל דאס עסן וואס די כהנים האבן געגעסן איז געווען אזוי הייליג אז זיי האבן נישט געדארפט אריינגיין אין א סוכה עסן, זיי זענען געווען אזא שטיק קדושה ווי די סוכה. יעצט וויל איך צוריקקומען צו דעם וואס איך האב אנגעהויבן, וועגן דעם אז דער אייבערשטער געבט אונז אזעלכע הייליגע פיר טעג, דארף מען באמת זיך צוריקקערן צו אים אז מען זאל אויסארבעטן די אלע פיר זאכן, סיי חכמה און סיי נביאה און סיי תורה. מען צוקומען ביז צו כביכול צום אייבערשטן וואס ער זאגט, דארפסט גארנישט טון מער ווי דיך איבערדרייען, טויש דיך און דריי דיך איבער, און דעמאלטס קומט מען צו צו סוכות וואס דאס איז תשובה מאהבה, וואס דאס זיצט מען ממש אינאיינעם מיטן אייבערשטן, און מען נעמט אויף זיך דעם עול מלכות שמים, און מען טוט תשובה, און דעמאלטס וועט מען ארויסגיין מערטשעם זכאי בדין און מ'וועט האבן א גוט געבענטשט פרייליך יאר מיט רוחניות און מיט גשמיות. יעצט וועמיר גיין ווייטער. כ'וויל שטארק מעורר זיין, ס'קומען יעצט זמני שמחה, ס'נישט דא קיין חדר, ס'נישט דא קיין תלמוד תורה, ס'יום טוב, אבער ס'ברענגט זיך אירע פגעים נוראים אויכעט, אויסער דעם וואס ס'ברענגט די קדושה ברענגט זיך עס מיט די פגעים, איז למעשה. ס'איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט שלאפן אין די סוכה, דאס איז זייער א פיינע זאך, הלוואי ווען מ'קען עס באווייזן, למעשה וויל איך ענק זאגן, אמת לאמיתו, די אלטע אידן די חזירים האבן א מנהג צו רופן אדער אן אייניקל, אדער סתם א גוטן ידיד'ס א זון, אפשר קומסטו מיט מיר שלאפן אין די סוכה, כ'האב מורא אליינס, כ'בין אן אלטער איד, זאלט איר וויסן דאס איז באלאוני. ער זוכט א בחור צו מאכן מיט משכב זכר. ס'האט מיר דערציילט א בחור אז אן אלטער איד האט אים גערופן אין די סוכה, זאגט ער, ער איז אזוי קראנק דורך און דורך אז די ערווה האט זיך אים שוין נישט געשטעלט, ער האט עס געריבן און געשלעפט און געשטופט אין מיר, ס'איז אים גארנישט געווארן, ער האט זיך ארויפגעלייגט אויף מיר, אויף מיין אחור און זיך געשאקלט, נאכדעם זאג איך דעם איד, רבי איד, איך האב געמיינט איר רופט מיך דא שלאפן אין די סוכה, זאגט ער, דאס איז א חלק פון עונג יום טוב, און דאס זענען אונזערע מענטשן, זיי זיצן אויבן אן, רבותי, זאלסט נישט לאזן דיין זון ער זאל גיין שלאפן מיט אן אנדערן מענטש. מיט אַן עלטערן צי מיט אַ יונגען, אַפֿילו מיט זײַנע שוואָגערס און אַפֿילו מיט זײַנע ברידערס. לאָז נישט מען זאָל גײן אין דער סוכּה שלאָפֿן. ס'איז אַ מוראדיקער אומגליק דאָס שלאָפֿן אין דער סוכּה. ס'האָבן מיך אָפּגעקאָלט נאָך יעדן סוכּות קאָלן מיך אָפּ אַ פּאָר בחורים אונדז זעמער וויקטימס פֿון אַן אַלטן חזר. זאָג איך אים, איך קען דיר גאָרנישט טאָן. ווילסט גײן צו דער פּאָליס, גײ צו דער פּאָליס. ווער האט דיר געהייסן צו גיין שלאפן צו יענעם? ווייל ער זאגט האט מורא אליינס? זאל ער מורא האבן, זאל ער נישט שלאפן אין די סוכה. נאכדעם איז דא אזא מין זאך וואס מען גייט אויף קראון הייטס, מען גייט חאלעמוידיגן. כ'וויל ענק זאגן, די צניעות וואס איז דא אין קראון הייטס איז אסאך שוואכער ווי ביי אונז. מיידלעך גייען נישט צוגעדעקט אזוי ווי ביי אונז ביז ארויף, די קליידער זענען נישט אזוי לאנג ווי ביי אונז, מען פארלאנגט עס נישט. מען האט ווייניג גערעדט פון דעם ענין פון צניעות דארטן. יעדער האט זיך אן אנדערע מדריגה, מען האט נישט געקענט רעדן פון צניעות ווייל דארט איז דא מכל המינים שיש ס'איז דא מענטשן ווייסן נאכנישט צו זיי ווילן זיין א איד, ס'איז דא מענטשן ווייסן נאכנישט צו זיי זענען בכלל אידן, מען האט גערעדט אסאך ווייניגער ווי מען האט גערעדט ביי אונז, אלרייט מען האט גערעדט אסאך העכערע זאכן אויכעט אבער באופן עקרוני, קען מען פון אזא געמישטן ציבור נישט פארלאנגען די זעלבע פון יעדן, נאכדעם איז דארטן דא דראגס וויפיל דו ווילסט, דאס איז די המשכה די דראגס פון אומאן, נאכדעם איז דא דארטן זונות, ס'איז דא פון אלע מינים, ס'איז דא בעלי תשובה ס'איז דא זיי ווילן תשובה טוהן ס'איז דא זיי ווילן נאך נישט תשובה טוהן אונזערע קינדער גייען דארט אהין און זיי קוקן צו די אלע זאכן איך וויל ענק זאגן ביי אונז פלעגט מען וועלן מאכן א פלעי פורים דא דארטן מען האט אלעס גע'אסר'ט גארנישט טאר מען נישט ווי דרייט זיך דער עולם אין לעבאוויטש דא גרויסע פילמס ווייזט ווי דער לעבאוויטשער רבי פירט א פארברענג וואס דאס איז נישט עק וועלט אבער ס'איז דא דארטן מיידלעך וואטשן עס מיט יעדן ס'איז זייער זייער נישט אנגענעם אז מען דרייט זיך דארט. איז במילא דארף מען זעהן אז מען זאל האלטן דעם עולם אין די ראמען ביי אונז, ווייל ס'איז דא אזוי, מיטוואך, דאנערשטאג און פרייטאג איז דריי טעג חול המועד, שבת קען מען דאך אין ערגעץ נישט פארן, און זונטאג איז דאך אויך חול המועד, הושענא רבה איז בעיסיקלי חול המועד, דער עולם האלט ביי גארנישט הושענא רבה אויך נישט, נאר מען געט א פאר אוועק ערגעץ אויף ניו העמפשיר צו ווי, און איז דארט שבת אן א מנין, ס'איז גארנישט, הולכי דרכים זענען דאך פטור מן הסוכה אויכעט, היינט פעלט שוין גארנישט אויס, מיט די הלכה קענסט טון וואס דו ווילסט.

פעיר. לייג אראפ די פיס. זאג דיין מאן, ליסן, איך האב אויכעט פארלאנגונגען. איי העוו דימענדס טו. נישט אז דער יום טוב זאל חלילה קאסטן די גאנצע משפחה. יעצט, טאמער ס'איז נאך, ווי מ'זאגט, דו האסט נאך א השפעה אויף דיינע קינדער, זאלסטו מאכן זיכער אז דו לאזט איבער דיין דזשאב חול המועד און דו גייסט מיט די קינדער חול המועד'יגן. כ'האב ענק שוין דערציילט, ס'איז געווען א טאטע וואס איז געגאנגען מיט זיינע קינדער חול המועד'יגן, ער פאלגט מ. אסאך וואס ער פאלגט. אסאך לייגן חרמות און אסאך פאלגט. למשל יצחק שטערן, ער איז ביזי אז איך האב נישט געלייגט קיין תפילין. ער איז היינט דער פארשטייער פון די פראנצויזישע קינדער. איך האלט אז ווען ער פארט אויף פראנקרייך גייט ער רעיפן אלע קינדער. איך האלט מען דארף אים ארויסווארפן פון די סאטמארע מוסדות אויכעט. ער רעדט מיט בחורים וואס מען טאר נישט. ס'איז א גרויל וואס דא גייט פאר. סאו יצחק שטערן איז דער פארשטייער פאר די פראנצויזישע קינדער. ער וועט פארן דארט קוקן וואס עס טוט זיך און ער וועט זיך פארזינדיגן אין פראנקרייך. עניוועי, אבער נישט צו דעם וויל איך צוקומען, איך וויל צוקומען אז ס'איז דא וואס זיי הערן מיך, זאגט מיר א טאטע וואס גיין מיט מיינע קינדער חול המועד ערגעץ ווי, נישט ווייט אין קאוני איילענד, גייט דורך דארט עפעס א סאטמארע בחור און הייבט אן צו פייפן פאר מיין טאכטער, האב איך מיך זייער אויפגערעגט, גיי איך צו אים צו און איך פרעג אים וואס איז דאס, זאגט ער הער אויס, איך בין א סאטמארע באם א דראפ אוט, און איך האב נישט קיין אנדערע נאר א היימיש קינד, איך וויל נישט נעמען א גוי'טע אדער א שווארצע אדער א פארטא ריקע, ס'איז דא יעצט א מעשה אין ארץ ישראל ווי איינער האט גענומען א מיידל, היינט איז דא יעצט.

שרייט יענער רבי איך וועל נישט קענען טוהן קיין שידוכים מיט די קינדער, ווער וועט נעמען א מיידל מיט טשייניז אויגן? פארשטייסט דאס צו איז עס א גיורת צו נישט דאס האט אים נישט געבאדערט נאר די טשייניז אויגן. עניוועי יעדער וויל האבן קיינער וויל נישט ווען מען זאגט נעמען פון א דיפרענט פלעיס זאגט ער איך פייף נאך דיין טאכטער איז אזוי די נעמסט דיך אן פאר דיין טאכטער תבוא עליך ברכה אייל סטעפ אוועי אבער באלד וועסטו זעהן ווי איך וועל נאך גיין אונטער די ארעם היינט מיט א בת רחל מיידל וואטש ענד סי זאגט מיר ר' נחום איך פאלג אייך איך זעה איר זענט גערעכט השם עמו זאגט אלעס וואס איר זאגט איז ממש דער אייבערשטער איז מצליח אז איר זאלט רעדן צו די זאך, איך וויל ענק זאגן רבותי לאזטס נישט די קינדער אליינס עטס ווייסט נישט ווי זיי גייען זיי קומען אן אין בראנקס זו און אין פראספערט פארק דארט איז דא חברה וואס זיי לאקערן שוין א האלב יאר און זיי זענען אזוי קלוג איך זאג ענק נאכאמאל ווען אונז זאמער האבן פינף פראצענט די קלוגשאפט פון די פעדעפיילס וואלט מען איצט געווען סוקסעספול פיפל, יעדן טאג ווערן מיר געוואויר אן אנדערן וועג וויאזוי זיי האבן פארכאפט א קינד, וויאזוי זיי האבן פארכאפט א אינגל מיט א מיידל, רבותי ווי אר דאם ענד סטופיד, וויאזוי זאגט דוד המלך, בהמות הייתי עמך, אונז זעמער בהמות, אונז טריי מיר צו טון פארן אייבערשטן אבער אונז זעמער ענימעלס, אונז זעמער בהמות, אונז האמיר נישט קיין שכל, סא לאמיר עס מאכן צו די זאך. לעטס סטרעיטן דיס אוט, אונז מוזמער מאכן אז די קינדער זאלן נישט זיין הפקר, יעצט וואלט זייער גוט געווען ווען מען גייט, יעדער איינער גייט מיט, ווייסט, למשל די תלמוד תורה זאלן האבן א געהעריגע טריפ, ישיבה זאלן האבן א טריפ, מיידל סקול זאלן האבן א טריפ, און די הנהלה זאל מיטגיין, איינער באפאלט מיך אין די גאס אין ווילימסבורג, הער, איך דערצייל אייך א מעשה, איך לאך היינט פון יעדן, איך באפאל היינט צוריק, איך זאג אז די שמאטע זאל ר' יששכר דוב בעלזער אנטוהן, איינער באפאלט מיך אין די גאס, האקט אויפן קאפ. ער זאגט מיר אז זיין שוויגער מאכט שוין יארן די טריפ אויף נייעגרע פאלס און ער נעמט מיט נאר מיידלעך ער נעמט מיט נאר ווייבלעך מיט שמייבלעך און איך האב פארציילט א מעשה אז א אינגערמאן האט מיר פארציילט ער איז א גרוש האט ער מיר אליינס פארציילט די אינגערמאן אליין ער זאגט ער געהערט ס'איז דא אזא טריפ איז ער אויך געפארן אויף נייעגרע פאלס און ער געמאכט א חשבון אז דאס איז דאך ממש פערפעקט פאר אים פארוואס ס'גייען דאך דארט מיידלעך מיט ווייבלעך ער האט זיך געשטעלט אין די בעק אוו די ליין אז א מיידל וועט זיך אויסגליטשן אדער וואס אהער מיט אהין אה ער וועט דארט זיין זאל מען אים זעהן ער וועט קענען זאגן העלאו מיר מאכן קאנטאקט איי קאנטאקט נאכדעם פיזיקל קאנטאקט און נאכדעם טעלעפאן קאנטאקט שוין האט ער מיר געזאגט איך זאג דיר עס איז דורך דרײַ שעה און איך האב געהאט א מיידל אונטער די האנט איך האב זי געהאט שרייט ער מיר אן אין די גאס דו ליגנער מיין שוויגער און צניעות און שמוץ סאו איך וויל דיר עפעס זאגן. איך וויל דיר עפעס זאגן. די גמרא זאגט אזוי, איך זאג דיר דברים של טעם און דו ברענגסט מיר א מעשה. ברענג מיר נישט קיין מעשה'ס, איך דערצייל דיר א מעשה שהיה, ער האט גענומען א מיידל וואס איז געפארן אויף דעם טריפ אויף נייעגרא פאלס, ער האט זי פארפירט ביטערליך, און איך האב עס פארציילט פאריאר אויפן האטליין. ער איז געגאנגען דער אינגערמאן און זאגט צו זיין שוויגער מוצאי שבת און ס'איז שקר שקר שקר שקר, זאג איך אים, דעם דזשאוק איז דזשאוק נאמבער וואן, און אזוי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע מלחמה, אז אלעס וואס איך זאג איז שקר. איז אפילו ווען מ'פארט מיט א טריפ דארף מען אויך וואטשן וואס, ווער און ווען. אויפן באס פארן אסאך מאל צוויי דרייווערס ווייל איינער איז נישט מסוגל צו פארן דעם גאנצן וועג און מ'דארף וויסן ווער דאס איז און וואס דאס איז. און אפילו ווען די ישיבה פארט מיט א טריפ דארף מען וואטשן. מענטשן האבן מיך אפגעקאלט ס'איז געווען א באבוב'ער טריפ וואס זענען געפארן אויף נייעגרע פאלס מ'האט עפעס געדינגען דארטן א סווים פלאץ, מ'האט געדינגען א סווימינג פול וואד ביי א וואדער פארק. מענטשן האבן אפגעקאלט אז ס'איז דא ס'איז דא מענטשן וואס וואלטן נישט געפארן אויף נייעגרע פאלס ס'איז דאך א מקום זנות מ'קומט אויס. געשניטן, ס'טוט זיך דאך דארטן. סאטמאר האט אמאל געמאכט א טריפ, זיי האבן געוואלט פארן אויף נייעגרע פאלס, איז געגאנגען ר' משה מנחם טירנויער, דער דיין פון סאטמאר, און ער האט געזאגט טאמער פארט מען, קומט עטס נישט צוריק. דא קומט עטס נישט. יעדער ווייסט וואס דא טוט זיך. סאו, עניוועי, מ'איז געפארן, מ'איז שוין צוריק געקומען, ס'איז שוין גוט, ס'איז שוין גוטע נייעס. אבער למעשה, מ'דארף וואטשן. וואטשן אויף די קינדער, חול המועד איז א זמן פון הפקר, יעצט איך וויל נאכאמאל איבער'חזר'ן, די וואס האבן שוין נישט קיין השפעה אויף די קינדער און זיי נעמען א קאר אויף א גאנצע וואך און זיי פארן די גאנצע יום טוב מיט שבת, פון די קען איך שוין נישט רעדן, עטס זענט שוין פיניש, יו לאסט יור טשילדרען, אבער פאר די וואס האבן נאך נישט פארלוירן די קינדער צו די קען איך נאך רעדן, און איך זאג ענק לאזטס נישט די קינדער גיין אליינס, חס ושלום לאזטס נישט די קינדער גיין אליינס. גייטס מיט זיי מיט. ניין ביסט א שיינער איד און דו דארפסט דאווענען אינדערפרי און שנעל אפכאפן די דאווענען מאכן די נענועים שנעל מען דארף זעהן ווי זאליקא קומט אריין גריסן אים גוטן מועד העי דיין זון איז בעפאר אלל דיס גארבידזש זאליקא האט אויך ארום געפעצלט און נאכדעם איז ער געווארן דער גרויסער סאטמארער רבי האט קינדער שקצים, ער האט דעם יענקי ווער וואס ער צאלט פאר א ווייבל צאלט ער זאל אויסהאלטן דאס קינד וואס זיי האבן געמאכט בשותפות, זאליקא פאר דיר גארנישט, ער האט דיך אין דר'ערד, ער האט נאר געלט צו באצאלן פאר דעם ווייבל, ווען ער זאל נישט האבן דאס געלט וואלט ער אויך געווען ווי א שיכור אין די גאס, וואלט ער געקומען אזוי ווי דער דיין לאנדא דא יעצט קויפן קרקע אין צפת איז ער געקומען. קויפן. קויף דיר מער נישט קיין קרקע דא אין צפת. דו באגראב דיך אין סאטמאר, דארטן ווי אלע נואפים זענען. דעטס די פלעיס פאר יו. און קענסט דיך לייגן אין וויזשניץ אויכעט. דארטן ווי מיין טאטע ליגט, אין וויזשניצער בית החיים, ליגט א איד וואס האט אנגעזייט, אין א בעיסמענט האט ער אנגעזייט א שווארץ קינד, א פאטעריקי שווארץ קינד. און זיינע קינדער זענען גאר חשוב'ע. און איינער פון זיינע זין זאגט מיר, ווען דו וואלסט געהאט א האטליין דרייסיג יאר פריער וואלט מיין טאטע נישט אנגעזייט א שייגעץ אין א סעלער. אזוי האב איך א ברודער וואס איז אלט דרייסיג יאר. ער איז א גוי גמור. עניוועי, און ער ליגט אין וויזשניץ אין בית החיים. גארנישט, דער הייליגער ר' מאטעלע גייט אויך דארט ליגן. און דער ריבניצער רבי ליגט דארטן. און די אלע גרויסע צדיקים ליגן דארטן. ס'ליגט דארטן אויכעט דער באקאנטער וויעלער משפחה. און ס'ליגט דארטן דער סקולענער רבי. מילא סקולענער רבי פארשטיי איך פארוואס ער האט געהאט אזא שוואכן זכות אז ער מוז ליגן צווישן אזאלכע חברה. ווייל ער האט ארויסגעגעבן אזא פעמפלעט פאר בחורים. מכשל געווען דעם גאנצן דור. איך זאג עס סארקעסטיקלי, געווען א צדיק יסוד עולם, ער איז געווען דער איינציגער וואס האט צוזאמגערופן אלע רבנים פאר א מיטינג, דער סקווערער רבי האט נישט געוואלט קומען צו די מיטינג ווייל דער סקווערער רבי האט געטענה'ט א מורא'דיגע טענה אז אין טשערנאבל האט מען געזאגט אז מען ליגט אין שמוץ, אז מען רעדט פון שמוץ ליגט מען אין שמוץ, זעט אויס אז מען טוט שמוץ ליגט מען ליגט מען נאך אין קדושה, דאס איז דאס ליצנות וואס ס'גייט דא היינט פאר, און דארט וועט אויך ליגן סרול האגער המצרי און זיין ברודער לעזער וואלף. מענטשן האבן מיר געזאגט אז לעזער וואלף געט די הענט פאר גוי'טעס, פאר שיקסעס, פאר נורסעס, ער קען זיך אויס זיין שטעטל, ער מעג געבן די הענט. פארוואס? ווייל ער איז ר' מאטעלע'ס זון. ער בעקט דעם קליין זיין ראש הקהל, בעקט אנדערע צענדליגע חזירים, סאו פארוואס זאל איך האלטן אז ער איז מער ערליכער ווי אן אנדערע? גארנישט, פאר ער איז געווארן עלטער, האט א ווייסע בארד און ער איז האלב בלינד מיינט מען ער איז א צדיק? יצחק אבינו איז געווארן בלינד, שטייט אין חומש אז דער יצר הרע האט זיך אפגעטון פון אים, קען זיין אים האט זיך שוין אויך דער יצר הרע אפגעטון און ער איז שוין טאקע א צדיק. יעצט לאמיר צוריק קומען צו די רעדן פון דעם וואס די קינדער גייען חול המועד'יגן אליינס אז דאס איז נישט גוט, מען מוז מיטגיין מיט זיי, און ס'איז דא זייער אסאך וואס זיי פארקריכן אויף קראונהייטס, אונזער חינוך איז אן אנדערער חינוך, יעצט ווען איך זאג קראונהייטס מיין איך נישט ליבאוויטש, ס'איז דא ליבאוויטש און ס'איז דא קראונהייטס, ס'איז צוויי מיני חינוך'ס, קראונהייטס איז יעדער איינער האט א פלאץ, אין ליבאוויטש איז דא ערנסטע מענטשן מיט אן ערנסט חסידות, אבער זיי גייען נישט אריין אין סעווען סעווענטי צו הערן א מאמר, אה, זיי גייען אין די גאס ווי אלע מיידלעך גייען. יעצט, די גמרא לערנט אונז אין מסכת סוכה דף נ"א עמוד ב', לערנט אונז די גמרא אזוי, בראשונה, פון אנפאנג היו נשים מבפנים, ס'איז געווען די עזרת נשים אינעווייניג, ואנשים מבחוץ. זיי זענען געשטאנען אינעם הר הבית און אינעם חיל, אט דאס הייסט חיל, און מ'איז צוגעקומען צו קלות ראש, אז די נשים זענען בפנים, איז מען צוגעקומען צו קלות ראש, זאגט די גמרא התקינו האט מען מתקן געווען שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים, מ'האט געטשענדזשט דעם וועג, די מענער זענען געשטאנען אינעווייניג און די פרויען אינדרויסן, ועדיין היו באין לידי קלות ראש, נאך אלץ געקומען צו קלות ראש, התקינו האט מען מתקן געווען שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. מ'האט געמאכט אז די פרויען שול איז געווען אויבן, די עזרת נשים, און די מענער זענען געווען אונטן. פרעגט די גמרא, היכי עביד הכי, וויאזוי האט מען געקענט טון אזא זאך אז מ'זאל צולייגן צום בית המקדש? האט געענדערט שלמה המלך'ס בית המקדש. והכתיב, שטייט דאך אין דברי הימים א', קא פיטל כ ח פסוק י ט, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. דוד המלך האט אנגעזאגט פאר שלמה המלך אין וויאזוי ס'זאל אויסזען דאס בית המקדש און פונקטליך די מאס, אלעס האט ער אים געזאגט אז דער אייבישטער האט מיר עס אזוי געזאגט דורך גד החוזה און נתן הנביא. איז ווער האט זיך געטרויט משנה צו זיין א בנין וואס דער אייבישטער האט געהייסן וויאזוי ס'זאל אויסזען דורך נביאים? אמר רב, זאגט רב, קרא אשכח, זיי האבן געטראפן א פסוק ודרוש און זיי האבן גע'דרש'נט אז מען האט געטראפן א פסוק אז מען מוז מאכן א אונטערשייד צווישן מענער און צווישן פרויען, מען דארף מאכן א גדר אז ס'זאל נישט צוקומען צו קיין קלקול. יעצט דארט אין נחמיה ווערט אויך געברענגט נאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז נחמיה קאפיטל ח', פסוק ט ז, ויעשו להם סוכות, זיי האבן געמאכט סוכות. די גאנצע צייט אין ארץ ישראל ביז דעמאלטס האט מען נישט געמאכט סוכות, ס'איז געווען די ערשטע מאל וואס מ'האט געמאכט סוכות. שטייט דארטן ויצאו העם, די פאלק איז ארויסגעגאנגען, ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם, אויך ובחצרות בית אלוקים, ביים אייבערשטנ'ס הויז בית המקדש האט מען אויך געמאכט א סוכה, כ'האב געוואלט רעדן פון דעם יעצט. קומט אויס יעצט זאגט דער ר' משה פיינשטיין אין די תשובות אז קוק ווי הארב ס'איז ס'זאל זיין תערובות, דער אייבישטער האט געזאגט וויאזוי מ'זאל מאכן די בית המקדש, און ס'איז הכל בכתב מיד השם עלי השכיל זאגט דוד המלך פאר שלמה'ן אז צוויי נביאים האבן מיר געזאגט וויאזוי ס'זאל אויסזען, גד החוזה נתן הנביא זאגט ער ווען תערובות. זאל נישט זיין אן איסור דאורייתא וואלט מען נישט געטארט משנה זיין, עס איז נישט דא אזא מציאות משנה צו זיין, אלא מאי מוז זיין אז תערובות איז אן איסור דאורייתא, אזוי זאגט ר' משה אין די תשובות, איז ממילא אז עס איז אן איסור דאורייתא האט מען געמעגט משנה זיין, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, און יעצט גייט מען זיך טרעפן אין קראון הייטס, ס'גייט זיין מיטמאכן מיט תערובות, עס איז דארטן דא א געשעפט, א גוט געשעפט, ער פארקויפט טשאקא מיט מאקא, מיט גוטע גודי גודיס, און ער האט דארט א גארטן, זיך דארט אראפ און מען זאגט העלאו האו אר יו, ער איז א סאטמאר אינגערמאן וואס אוינט די סטאר, איך געב מיך דערמאנען איך בין געגאנגען אמאל וויזיטן מיין משפחה וואס האט חתונה געהאט אויף קראון הייטס און איך זעץ מיך דארט אראפ און איך האב געוואלט טרינקען עפעס, איך וועל דאך נישט טרינקען אין די גאס האב איך מיך אריינגעזעצט אין סטאר צו טרינקען איז א סאטמאר אינגערמאן אין לעס דען טרי מינוטס פרעגט מיך איינער העי האו אר יו, איי פיקט מיי סעלף אפ אן א נאך-ברכה און איי וואקד אוט, ס'איז אנבעליוועבל, רבותי דאונט פארפיט יור טשילדרען פאר זנות. ס'איז א הייליגער יום טוב, בחג נדונים על המים, מים דאס איז פרנסה, אלעס איז מים, און אן מים רירט זיך גארנישט, אלע געוויקסן איז מים, ס'איז א יומא דדינא רבה, שאנע רבה איז דער גרעסטער יום הדין, דער תפארת שלמה זאגט אז דער גאנצער אימת יום כיפור און ראש השנה איז נכלל אין שאנע רבה, סאו ווי וועט עטס אנקומען שאנע רבה? ווי? וועט עטס אנקומען נאכדעם וואס עטס האטס געזינדיגט? זיץ איך דא אין ארץ ישראל און איך טרעף דא איינעם, שטעל דיר פאר, ס'איז דא אזויפיל פצעים, אזויפיל וואס מ'האט נעבעך מאלעסטעד, צו וועמען דו רעדסט איז געווארן מאלעסטעד? זאגט ער מיר אז ער איז גאר געווארן מאלעסטעד פון דעם רב דעם שייגעץ דעם חזיר וואס מ'האט אים געלאזט וואקן מיט צוויי חדשים דזשעיל, שטעל דיר פאר. מאליק, און זיין, און זיין טאטע איז א גר, זיין טאטע גייט מיט ווייסע זאקן, מ'האט מאלעסטעט זיין זון, ער איז אנטלאפן פון אמעריקע, ער האט געמיינט אז נאר אמעריקאנער מאלעסטן, און דא איז זיין זון געגאנגען אין צבא, אין צבא, זאגט ער מיר אזוי, דו ווייסט, דער צבא איז גאלד קעגן א ישיבה, גאלד! זאגט ער, יא, מ'שפילט זיך ארום דארט, מ'פאטשקעט יונגלעך מיט מיידלעך, אבער ווער ס'וויל נישט, דער מוז עס נישט טון, אבער דא איז געקומען דער חזר, מאליק, אין קלומפישן איז ער געווען א ראש ישיבה, און ער איז געגאנגען, ער האט אנגעפאטשקעט און אנגע'חזר'ט די בחורים. זעקס בחורים האט ער גענומען אין א האטעל אויף וואשינגטאן פלעיס, וואו ס'איז דא בילדער פון נאקעטע שיקסעס, עקס רעיטעד מאוויס, און אויף צוויי בעטן האט ער אויסגעטון זעקס בחורים. איר הערט וואס דא טוט זיך? יעצט, איך רעד דא מיט נאך אפאר בחורים וואס איז געווארן מאלעסטעט אין ישיבות, זאגן זיי די זעלבע וואס איך, כ'האב געמיינט זיי הערן אויס מיין האטליין. זאגן ר' נחום, די רבנים האבן מורא פארן אינטערנעט, ווייל דאס גיבט ארויס. אלעס וואס זיי רעדן פרייוועט. גם במדעך מלך אל תקלל. ס'געט ארויס אלעס וואס זיי רעדן מיט די ווייבער און מיט די קינדער און מיט די חברים, און ס'געט ארויס ווי זיי גייען און ווי זיי קומען, ס'געט ארויס עוורי פערסענעל פראפערטי פון א רב, במילא איז דאס די גרעסטע טרעט פאר זיי, זיי האבן נישט נאך א גרעסערן טרעט ווי דעם אינטערנעט, דערפאר שלאגן זיי זיך קעגן אינטערנעט, יעדער ווייסט דאס, דער אינטערנעט איז נישט די גרעסטע פראבלעם, די פראבלעם איז די רבנים, עניוועי. די גאנצע מלחמה וואס זיי שלאגן זיך קעגן אינטערנעט איז דער עולם זאל זיין ביזי און פאוקעסן אויפן אינטערנעט, מען זאל פארגעסן פון די רבנים, אבער אונז האמיר נישט קיין מורא, אונז לאכמיר פון זיי, זיי אליינס זענען שוין לצנות, קוק דער סטייפלער פון בני ברק ר' חיים קניבסקי האט אלץ געזאגט מען זאל גיין צו די רבנים און יעצט זאגט ער מען זאל גיין צו די פאליס, ער זאגט נאך אזויפיל יאר וואס מען ווארנט אז מען האט נאך נישט געכאפט די מעסעדזש דארף מען גיין גראד צו די משטרה, אין רוסלאנד איז מען אמאל געשטאנען אין די ליין צו קויפן פלייש פלעגט מען שטיין אין די ליין און דער טראק. פלעגט אנקומען האט דער נאטשאלניק געזאגט כשר פלייש איז היינט נישט דא, בקיצור איז די אידן אוועק, נאכדעם איז נישט געווען קיין טרייפע פלייש אויך נישט, ווייל וואס איז געווען איז די טראקס פלעגט מען מאכן היידזשעקס אויפן וועג און מען פלעגט צוגנב'נען די סחורה, איז אנגעקומען ליידיג אין די שטעטעלעך, שרייט א גוי אן אנטיסעמיט זעהסט דער איד האט שוין געוואוסט פיר אזייגער פארטאגס אהיימצוגיין אונז האמיר געווארט ביז ניין, די זעלבע אויך רב קניבסקי האט יעצט געכאפט די מעסעדזש, אונז האבן שוין געכאפט די מעסעדזש פופצן יאר צוריק. געזאגט אז מען טאר נישט מאלעסטן קינדער, און מען דארף גיין צו די פאליס און נישט צו די רבנים. יעצט אין צבא האט מען אויך געכאפט אפאר אלופים גרויסע מענטשן, דזשענערעלס, וואס האבן גערעיפט יונגע מיידלעך, און מען גיבט זיי היינט די מעקסימום פאנישמענט. נישט וואס איך זאג אז מען זאל גיין אין צבא, נאר איך מיין מסביר צו זיין פארן עולם אז אונז זעמער אזא צעצעלאזענע פערד אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. און יעדער איז דא ארויסצוהעלפן יענעם, אוי ס'איז א מצוה ארויסצוהעלפן, פארוואס ווייסטו ס'איז א מצוה? פארוואס ווייסטו ס'איז א מצוה צו טראגן קינדער פון פראנקרייך אויף ארץ ישראל? פארוואס ווייסטו ווען ס'איז א מצוה ווען ס'איז אן עבירה? פארוואס? ווייל דער קאלעווער רבי איז זייער ביזי מיט די ספרדים, ער האט ענק איינגערעדט דאס? קאלעווער רבי האט נישט געלערנט ביי סאטמאר רב, ער קען נישט דעם רבינ'ס שיטה, ער איז געווען א איד א ביזנעסמאן אין לונדון, ער האט מולטי מיליאן דאלער ריעל עסטעיט, דער טאטע האט געלאזט צוואה ער מוז ווערן רבי, איז ער געווארן רבי. און ס'מיינט נישט ער פארשטייט וואס די רבי האט געוואלט און אויף וואס די רבי האט געבליטיגט. ס'פונקט ווי לאמיר זאגן ווען איך זאל זאגן ער איז א וואוילער מענטש, איז ער טאקע א וואוילער מענטש. איך זאל אים זאגן גיי בוי א שול, אדער גיי בוי א מקווה. קען ער בויען? נאר זאליק האט זיך ארויפגעכאפט אויף דעם וואגן ווייל דאס איז זאליק. זאליק האט א מנהג, אונז פלעגן מיר האבן דא א גרויסן צדיק, ער האט געהייסן דער הייליגער סאטמאר רב. ער האט זיך גערופן ירושלימ'ער רב אויך. פלעגט מען ארויסגעבן אין צייטונג יעדעס יאר א ברכת השנה, די רבי האט אנגעווינטשן, פאר די אלע אידן, זיי האבן זיך נישט געבויגן פאר די ציוניסטן מיט אלע זאכן, האט אים גערופן רבן של כל בני הגולה, ס'האט פאר אים געפאסט דער טיטל, ווייל דאס איז וואס ער איז געווען, ער איז געווען צווישן די אלע רבנים איז ער געווען א לייב, אויסער דעם וואס ער איז געווען א גאון און א לייב איז ער געווען א לוחם, און דאס איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך פון א רב, האבן זיי ארויף געזעצט דעם אייזל זאליק'ן, און זיי ווילן נאכמאכן, געבט ער אויס א ברכת השנה מיט א מעשה עבודה, עס קומט דער איד און. ער שרייבט דארטן א גאנצן ברכת השנה, און משה האט עס ארויפגעלייגט אויפן אינטערנעט. דאס הייסט ער האט גענומען סאטמאר בקיצור, ער האט עס אריינגעפירט אין אינטערנעט, זאליק ער האט גענומען די פראנצויזישע קינדער און האט עס אריינגעפירט אין צבא, דער משה טעראריסט פרידמאן האט עס אריינגעפירט סאטמאר אויפן אינטערנעט. א זאך וואס מ'האט אויסגעגעבן מיליאנען עס צו פייטן. נישט וואס כ'האב געהאלטן ס'איז עפעס ווערט די גאנצע זאך. יעדע רבי אין חדר האט געדארפט זאגן אינטערנעט איז נישט אין דער ארדענונג, ארויסווארפן קינדער ווייל די טאטע האט אן אינטערנעט. אלה הצאן מה חטאו. דאס וואס אונז זעמיר יעצט אין גלות דאס איז וועגן דעם געווען ווייל שאול המלך האט געזאגט פארן אייבערשטן איך הער וואס דו זאגסט און איך פארשטיי וואס דו זאגסט אבער רבונו של עולם אלה הצאן מה חטאו עז לאנג עז איי דאונט אנדערסטענד איט קען איך עס נישט טון און פארטיג. וואס איז שולדיג די אידישע קינדער די קינדערלעך ווייל די טאטע האט אן אינטערנעט צו ווייל ער שטוצט זיך די בארד וועגן דעם זעמיר היינט אין גלות. אלה הצאן מה חטאו וואס ווילסטו פון די אינגע קינדער? יעצט אז דו ווילסט דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן דארפסט דיך מתקן זיין דעם חטא, אויב דו ביסט נישט מתקן דעם חטא גייט דיך דער אייבערשטער נישט אויסלייזן אויך נישט חס ושלום. און שאול איז געווען דער מבחר האנושי, שאול איז געווען אזוי גרויס און אזוי הייליג אז די גמרא זאגט דוד בשתיים ועלתה לו און שאול באחד ולא עלתה לו, איין זינד האט ער נאר געהאט דעם זינד, עס איז דא וואס זענען די ספרים זיי מסביר ווייל דאס איז געווען בדבר המלוכה דאס איז געווען א מלכות'דיגע זאך, אבער עס איז נישט וויכטיג די אלע זאכן יעצט נישט וויכטיג די עיקר איז שאול איז געווען. תינוק בן יומו ולא חטא, די גמרא זאגט אלף דוד'ס ולא שאול אחד, טויזענט דוד'ס און נאכנישט איין שאול, הער וואס דא טוט זיך, ער האט געטענה'ט רבונו של עולם איך גיי נאר הרג'ען שעף, וואס זענען זיי שולדיג, ואלה הצאן מה חטאו, יעצט אין דעם איז אויך דא הויעכע זאכן, איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם ווייל דאס איז נישט די זאך וואס איך וויל צוקומען צו, איך וויל צוקומען צו איין זאך, משה טעראריסט פרידמאן קען אריינפיהרן גאנץ סאטמאר. און אין אינטערנעט און קיינער זאגט גארנישט, קיינער טוט נישט, יעדער האט מורא צו עפענען ס'מויל, האסט זיכער געוויסט אז פאר תקיעת שופר וועט זיך אויפשטעלן א קנאי אזוי ווי אין גרויסן בית מדרש אין קרית יואל האט זיך אויפגעשטעלט אמאל אלטער משה גאלדבערג און געשריגן משה ישעי' שייגעץ ארויס איי ער איז דעם רבינ'ס מחותן הו קעירס אונזער רבי זכרונו לברכה האט אונז אנדערש געלערנט געהאלטן זיכער מען וועט זיך אויפשטעלן מען וועט זאגן זאליקא גיי ארויס פון די שול בע קיינעם באדערט עס נישט א ס'דא מענטשן וואס ס'באדערט זיי מער דאס קנאות וואס דער רבי האט האט אונז געלערנט ווי אונז באדערט דאס אז מ'פאלגט נישט דעם רב, יא ס'איז נעבעך ס'איז, דער רבי איז א באנקראטניק, די ביגעסט בענקראפסי וואס איז געווען אין די וועלט, עניוועי, אנפארטשענעטלי, סאו יעצט זאל מען פארשטיין, ס'איז געווען הונדערטער רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן אינטערנעט, די סך וואס האט אונטערגעשריבן קעגן אינטערנעט, און קיינעם באדערט עס נישט. אויף מיר בסך הכל אפאר דר'ערדליגער'ס רבנים, נישט קיין ברענד נעימס, אזאלעכע גאלאנטער רב'ס אזאלעכע שלעפערס א. פאר שיירים פון איצעלע פינט וועלכע חברה האבן אונטערגעשריבן דארטן די ביליגסטע שמוץ פון כלל ישראל. און אויף דעם האט מען געמאכט נחום ראזנבערג אין אלע צייטונגען איך טאר נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען און וואס עס איז געפערליך. אויפן אינטערנעט האבן אונטערגעשריבן אפאר טויזנט רבנים ווארלד ווייד. וויאזוי מעג דער איד זיין דארט? משה האט געגעבן דיסקאונטס אז ווער עס עדווערטייזט ביז א געוויסן טאג קריגט. צען פראצענט דיסקאונט און דאן לייגט ער עס דיר ארויף אויפן אינטערנעט ער ברויך שוין נישט דרוקן די פאפיר אויך נישט דאס איז וואס דא גייט פאר דאס איז א שאנדע אז ס'איז נישט דא ווער ס'זאל זאגן אן ערנסטן ווארט. ווי זענען די אלע רבנים די גלחים ווי איך רוף זיי וואס האבן געקרוינט זאליקאן אויפן רבינ'ס פלאץ איך דארף טראכטן אזוי זאליקא איז א חזיר צו נישט צו ס'איז אמת וואס מ'זאגט אויף אים צו נישט דאס איז א קוועסטשן מארק רייט נישט קיין קוועסטשן מארק מ'ווייסט אבער דאס צו זעצן אזא רויען יונג א בארא פארקער בוי אויפן רבינ'ס פלאץ, ער פלעגט דאך זיצן אין פיצא סטארס, פרעסן נאך א סלייס פיצא, נאך א סלייס פיצא, און ווייל ער האט זיך אנגעטון א ברייטן הוט איז ער געווארן א ראשן של כל בני הגולה, וואטס גאוינג אן היער? זעמער טאקע אזאלעכע בהמות? אה, איך קען ענק נישט פאר אזאלעכע בהמות, מיר האבן זיך געשלאגן מיט בעלז, אונז האבן מיר זיך געשלאגן מיט וויזשניץ, מיט אלע חסידות'ן, מען האט פון יעדן רעבין געמאכט אשפה, אש און פאראך, און אלל אוו א סאדען וואס איז געבליבן ביי אונז אליינס? וואס זעמער אונז? ווער זעמער אונז? דרעק ליגנערס! ס'מורא'דיג. איך גיי דא דאווענען. אה, איך האב פארגעסן, מיינע תפילין זענען דאך דארט ביי יצחק שטערן ביי דעם שייגעץ אין סאטמאר אין קליימער. איך לייג נישט קיין תפילין. יא, משוגענער. עניוועי, איך גיי דא דאווענען. ניין, ארץ ישראל איז הייליג, האב איך מורא צו טון אן עבירה. עניוועי, רעד איך דא מיט א רב, זייער אן ערנסטן רב. ער זאגט מיך שלום, אתה הרב ראזענבערג? זאג איך אים, כן. זאגט ער מיר, דו ווייסט וואס די משוגעים. די סאטמארע בהמות טוען? זיי ברענגען דא ארויף ספרדים. אמאל האט מען עס געטון, די אגודת ישראל האט עס געטון, מנחם פרוש, און מ'האט עס אויסגעשמד'ט. דעמאלטס האט סאטמאר מוחה געווען. היינט טוט עס סאטמאר. זאגט ער מיר, מ'ברענגט זיי דא אן ביי די גרעניץ, און מ'זאגט זיי אזוי ווי רבי יוחנן בן זכאי זאגט, יש לנו שני דרכים. מ'זאגט זיי, ס'איז דא איין וועג וואס מ'דארף זיצן אין ישיבה, איינגעבויגן מיט'ן קאפ, גיי אין חדר, דער מלמד טוט פראסקען, און ס'איז יענער בהלה. זאגן, זאגט מען זיי, ס'איז דא נאך א וועג. מען גייט אין צבא, ווייל די גאנצע איידיע צו ברענגען די קינדער דא איז דאך נאר ווייל די מדינה וויל אז מען זאל זיי טראגן אין צבא. פרעגט מען זיי, אבער אין צבא האט מען דאך מורא מען קען געהארגעט ווערן. זאגט ער, נעה, וויפיל חיילים ווערן געהארגעט, און אין די גאס קען מען אויך געהארגעט ווערן. זאגט, דארפסט דיך נישט זארגן, דו קענסט קומען אין צבא, דארט איז דא שיינע מיידלעך. דארט איז דא בחורים, מען מאכט משכב זכר משכב נקבה, מען קען טוהן וואס מען וויל דארט, דארט איז א הפקר וועלט, די מדינה לאזט עס צו, זי לאזט נאר נישט צו אז אן אלוף א גרויסער זאל טאטשן א קליינע, אבער אדער דען דעט, ס'איז א אפענע וועלט. זאגט ער דו ווייסט אז רובם ככולם די וואס זענען שוין אין די יארן וואס זיי קענען גיין אין צבא, גייען גראד פון לוד, פון בן גוריון ימח שמו עירפארט, גראד אין לשכת הגיוס, זאג איך אים דו מיינסט עס ערנסט? דו ביסט א בעל אחריות אויף וואס דו זאגסט? זאגט ער מיר זיין נאמען, ער איז איינער פון די גרויסע עסקנים ביי די ספרדים וואס זיי זעהן זיי פארלירן די גאנצע ספרדישע יוגנט. יעצט איך האב געבויעט א מקווה אמאל פאר די ספרדים, איך האב ענק געזאגט דא אין בית וגן, זיי האבן אויסגעקויפט די רייכע ספרדים פון פראנקרייך, בין איך געגאנגען יעצט באקוקן וואס דארט טוט זיך, זאגן זיי מיר די זעלבע, עס איז אלץ פאר צבא, עס איז גארנישט פאר קיין תלמוד תורה, זאלי דער בהמה מיינט ס'איז פאר תלמוד תורה. ער מיינט מען באצאלט אויף דאס אלל אלל איטס אלל מאני. אמאל האט ער געהייסן מנחם פרוש, מנחם פרוש, און היינט איז ער דער שקצן, היינט איז ער סאטמאר. ר' משה פיינשטיינס זון, ר' דוד פיינשטיין. יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה. ס'גייט ארום דא אסיסטינג סואיסייד, דאס מיינט אזוי אז א מענטש וויל שוין נישט לעבן, ער איז שוין אינגאנצן אנגעווייטיגט, ער האט שוין יסורים, הי דאזענט פיעל די ריזען פאר ליווינג, מאכן די דאקטוירים, זיי העלפן דערצו זאלסט זיך שנעל קענען אפגעזעגענען. און דאס איז געהעריג רציחה. ווען דו ביסט געווען אויף די וועלט מיט אלע תאוות און דו האסט דיך אינדזשויט ווילסטו לעבן, און נאכדעם ווילסטו דיך הרג'ענען ווען דו האסט שוין נישט קיין אינדזשוימענט צו דו האסט יסורים, און וועגן דעם שטייט על כרחך אתה חי. סאו די חברה זענען עובר אויף רציחה. יעצט איז ראש השנה געווען מאנטאג און דינסטאג, דאנערשטאג האט געדארפט זיין א צאמקונפט פון א קאמיטי פון די ניו דזשערסי אסעמבלי, וועגן דעם געזעץ האט מען געבעטן ר' דוד אז ער זאל ארויסגעבן פאר ראש השנה א בריוו אז אלע רבנים זאלן ראש השנה אויסקלאפן און רעדן אז יעדער ווער ס'וואוינט אין ניו דזשערסי זאל אפקאלן זייערע אסעמבלי לייט און זאגן אז זיי זאלן נישט דורכלאזן דעם געזעץ ווייל דאס איז רציחה. האט ער גענטפערט אזוי, קודם איך בין נישט פארמישט אין פאליטיק, כ'האט געוואלט וויסן ווען הייבט זיך אן תורת משה און ווען הייבט זיך אן פאליטיק. כ'פארשטיי באמת נישט, אפשר דאס גאנצע מיט די ראטעווען די ראצוואסער קינדער איז אויך פאליטיק? און ס'איז זיכער פאליטיק. און נאכדעם האט ער געזאגט, וואס באדערסטו מיך ערב ראש השנה? ס'טייטש אזוי, ערב ראש השנה דארף מען אין זינען ס'זאל זיין א ראש כבש, א גרויסן רעם, א בול מיט גרויסע שופרות. שטותים! אידישקייט טוישט זיך יעדן טאג און יעדע וואך און יעדעס יאר אנדערש. און אז ער זאגט וואס באדערסטו מיך ערב ראש השנה איז די פשט אז ס'האט ביי אים נישט קיין ווערט אידישקייט. און היינט גייט ראטעווען ראצוואסער קינדער, און זאליקא שטייט צו א שיטער מיט. און ס'איז דארטן דער דער מלכיאל דער ער וויל זיין טאטנס פרעסטידזש אנהאלטן, וואס זיין טאטע האט געבויעט די פאר די קינדער האט ער געבויעט דער חינוך העצמאי. איך זאג ענק נאכאמאל, אויב זלמן לייב האט זיך אראפגעזעצט דעם אחר אויפן רעבנס זעצל, און קיינער איז נישט צוגעקומען אים ארויסטראגן פון בית מדרש, נאך א שייגעץ שטיק וואס ער האט געטוהן, קענט עטס יעצט זיך זעצן שבעה, עטס געדענקט די סיגוטער האט זיך אמאל געזעצט וועגן מ'האט אויפגעגראבן ביינער פון טויטע האט ער געהייסן יעדער זאל זיך אראפזעצן אויף די פלאר ערגעץ אין א גרויסן פראטעסט פלאץ כ'דענק נישט וואו ס'געווען, קענטס ענק אלע יעצט אראפזעצן שבעה, די רבי איז יעצט געשטארבן, ביז יעצט האט ער נאך געוואקלט זיך. יעצט איז ער אינגאנצן אפגעשטארבן. דעס האט מען געקענט טוהן אינעם רעבנס בית מדרש, דעס קען מען טוהן מיט אונזערע אינגעלייט, מען לאכט אין פנים פארן רעבן, חינוך עצמאי, דעס אלעס ווער ס'איז אין בעק פון דעם ס'איז די גאווערמענט, חינוך עצמאי ווערט געבעקט ביי די איזרעילי גאווערמענט, די מדינה האט איינגענומען סאטמאר, ער האט שלעכטע יועצים דער זאליקא, איך ווייס נישט ווי ר' אהרן האט געהאט שכל נישט צו ווערן פארכאפט אין דעם טינופות, דעס קען איך נאכנישט אויסרעכענען, ר' אהרן האט גראד געזאגט ער גייט. נישט נאר זעהט אויס ער האט אסאך אולד טיימערס וואס זיי געדענקען אז דער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט פאר רבי אהרן קאטלער עה דער רבי אהרן האט געזאגט כ'האב א עצה מ'וועט מאכן חינוך עצמאי און דער רבי האט געזאגט און רבי אהרן האט געבעטן דעם רבי מ'זאל אים צוהעלפן זאגט דער רבי איך העלף אייך שוין צו איך וועל אסאך העלפן צו שפארן אויב די מדינה איז א שיטה ברויך איך נישט אייער חינוך דאס איז געווען אונזער סיסטעם אלע יארן וויפיל טויזנטער מענטשן האבן נישט גענומען ווידערגוטמאכונג וויפיל טויזענטער מענטשן האבן נישט גענומען אזאלכע זאכן וואס די מדינה געבט ווייל מ'טאר נישט דינה, און דא קומט סאטמאר און זיי נעמען, און זאלי-קהל לעבט פון דעם, דא רעדט מען פון הונדרעטס אוו מיליאנס אוו דאלערס, די גאווערמענט ברויך האבן חיילים, זיי מוזן דאס האבן, ווען זיי האבן נישט קיין חיילים האבן זיי נישט קיין מדינה. די אראבער מערן זיך און זיי צושפרייטן זיך, אין ארץ ישראל אן איזרעילי האט איין קינד מיט א דאגי און א קעצעלע, און די אראבער האבן זיבעצן ווערזשענס און פון יעדן מאכן זיי זיבעצן קינדער יעדעס יאר. יו אנדערסטענד בסדר, דאס איז נאר די חיילים קענען. ווי מען זאגט באהערשן אביסל, נישט אפשטעלן אבער באהערשן אביסל, במילא דאס איז וואס דא גייט פאר, און אונז לאמיר דאס, ביי אונז איז דאס געקויפט פאר גוט געלט, אז מ'וועט מאכן זאליקא'ן דעם רבן של כל בני גולה וועט ער אויסשיקן א מכתב השנה לאלה שלא כרעו לבעל, ער מאכט נאך דעם סאטמארער רבי, ס'איז אבער דא איין פראבלעם, ער איז נישט סאטמארער רבי, זיין טאטע איז אויך נישט געווען סאטמארער רבי, זיין טאטע איז געווען סענדער דייטש'ס רבי מיט נאך אפאר שקצים וואס האבן אויפגענומען א רבי'ן ווייל מ'האט זיי צוגעזאגט גרויסע וועידזשעס ווייל מ'האט מורא געהאט סאטמאר וועט צופאלן, כ'מיין אז היינט איז עס שנעלער צופאלן ווי דעמאלטס, דעמאלטס וואלטן אוועקגעפאלן יעדעס יאר פינף פראצענט און היינט איז אוועקגעפאלן גאנץ סאטמאר מיט איינמאל, דעמאלטס וואלטן זיי נאר געווארן אזוי אביסל ציוניסטיש און היינט זענען זיי געווארן זיי זענען מדינת ישראל'ס פארשטייער, זיי טראגן דארט קינדער, שפעטער וועט זיך אויסווייזן אזוי ווי ביי מנחם פרוש מיט די אלע קינדער וואס מען האט ארויפגעברענגט פון די שווארצע מדינות זענען אלע געווארן אראפ פון וועג, די זעלבע גייט דא זיין נעבעך מיט די קינדער וואס זיי זענען אין פראנקרייך, ביסט גארנישט אזוי זיכערער דא אין מדינת ישראל ווי אין פראנקרייך, און דאס איז נאו ריזען פארוואס מען האט זיי געדארפט אהער ברענגען. כ'האב געוואלט רעדן אביסל דערוועגן פארן אויף אומאן אויף ראש השנה. אויפן וועג צוריק פון אומאן האט דער פליגער געמאכט אן עמורדזשענסי לענדינג. ווייל די חברה האבן זיך אנגעדראגט מיט בשמים, זיי האבן אנגעצינדן בשמים אינעם פליגער וואס שטייט נאו סמאוקינג, מ'האט געמאכט אין ענקערע, געמאכט אן עמורדזשענסי לענדינג. דער עולם וועקט זיך אויף, וואו זענען די זקני ברסלב? דאס איז דער כבוד פון הרב נחמן? לאמיך דיר זאגן, אויב דאס איז דער כבוד פון הרב נחמן, איז בושני מכל עם, איז רבי נחמן ארויסגעקומען דער גרעסטער לוזער פון יעדן. מ'פארט דארט אהין. שוין האט מען פארציילט דא, מען האט זיך אנגעשטופט מיט דראגס, איינער האט מיר געזאגט ער איז נאך צוריקגעקומען פאר ראש השנה, זאגט ער מען האט אזוי געהאלטן איין פארשען דראגס אז ער האט זיך מייאש געווען ער האט מורא דארט צו בלייבן ראש השנה, יעצט וועקט מען זיך שוין אויף, אה ס'איז צרות, איך האב דאס, איך טענה דאס שוין צען צוועלף יאר פון ווען איך האב געבויעט די מקווה דארט, יעצט איך האב געוואלט סתם אזוי רעדן וועגן אן ענין, רבי נחמן רעדט אז מען זאל מאכן התבודדות. רבי נחמן זאגט אין ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה, די מעלות התפילה והתבודדות, די מעלות פון דאווענען און התבודדות והשיחה בינו לבין קונו, און ער זאגט אויכעט וויאזוי ס'איז גוט צו זיין אין א חדר אליינס אין א צימער. יעצט, פון הייליגן מעזריטשער מגיד, אין זיין ספר ליקוטי אמרים, נישט פון בעל התניא. שרייבט ער אויב א מענטש איז זיך מתבודד ער אין אזא צימער, מוז זיין דארטן נאך איינער, ווייל טאמער נישט איז ער אין א גרויסע סכנה אז ער קען חלילה שטארבן. אט איז למעשה איז עס א גרויסע קשיא, ר' נחמן לערנט יעדן אויס מ'זאל מאכן די התבודדות, יעצט ס'איז באוויסט פון ספרי הקדמונים, אזוי ווי ווערט געברענגט אין שערי קדושה פון ר' חיים וויטאל, אז ס'איז געווען נביאים וואס פלעגן זיך מתבודד זיין אין זייער חדר, אין זייער צימער, און זיי האבן געטראכט אזוי ווי זיי גייען יעצט אין א מדבר. און אזוי ווערט געברענגט אין אסאך ספרים אז זיי מאכן זיך צו די אויגן, זיי לאזן זיך ארויס פון די גאנצע הבלי עולם הזה, און זענען זיך מדבק מיט דביקות עליונה צום אייבערשטן, דורך דעם זענען זיי ממשיך אויף זיך א געוואלטיגן אור און חיות פונעם הייליגן באשעפער, זיי טוען דאס דורך שמות און יחודים וואס די מענטשן וואס זיי פארשטייען צו דעם טוען, און וועגן דעם קענען זיי זיך מדבק זיין אינעם אייבערשטן. און אויף דעם איז שוין געשריבן זייער אסאך ספרים. רבי חיים וויטאל אין שערי קדושה רעדט אסאך דערפון, און דער ספר הברית איז זייער שיין ווי ער לייגט צו א ביאור און א פירוש אויפן שערי קדושה, ס'איז דא דער ספר החייט, ס'איז דא א ספר ברית מנוחה, די אלע ספרים זענען ספרים וואס זיי רעדן וויאזוי מען קען ארויפגיין אין די הויעכע עולמות, און זיי זאגן אבער אלע קלאר לאו כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, כ'האב ענק פארציילט אמאל א מעשה פון דעם אר"י הקדוש אין צפת, עס איז געווען א חתונה און א הונט איז אריינגעשפרינגען דארטן און מען האט נישט געקענט געבן דאס פלייש צו עסן, דאס איז געווען די נשמה פון רבי יוסף דילה ריינה וואס האט אויפגעשניטן דא אזאלכע פתחים, טירן, ער איז ארויפגעגאנגען ביז צו די העכסטע עולמות, דאס איז אלעס זאכן וואס דאס איז אמת, דאס ווערט געברענגט אין די ספרים, און די נביאים פלעגן דאס טון און זיי האבן געהאט די מין ענין אז האבן זיך געקענט מדבק זיין אין די עולמות העליונים, דאס געפינט מען אויך אין די גמרא ד' נכנסו לפרדס זענען ארויף אויבן. איז למעשה דאס איז דער ענין באמת פון התבודדות, דאס מיינט התבודדות, און אויף דעם זאגט דער הייליגער מזריטשער מגיד אז ס'איז א סכנה גדולה טאמער ס'איז נישט דא נאך איינער ביי אים אין צימער. יעצט די אנדערע בעל מקובלים זאגן בד בד בבד קודש יהיה אז מ'דארף זיין ממש אליינס ביי התבודדות, אזוי שטייט אויכעט פון ר' חיים וויטאל אז נאך חצות זאל ער. גיין צו זיינס א צימער און מען זאל מאכן התבודדות, עס קומט אויס א גרויסע מחלוקת וויאזוי מען זאל מאכן התבודדות, יעצט ס'באוויסט אז דער הייליגער ר' מעכעלע פון זלאטשוב אז מען האט אים געדארפט אייביג אפהיטן ביי שלש סעודות ווייל ער האט זיך געקענט מדבק זיין צו די עולמות עליונים און נפטר ווערן, און אזוי איז טאקע געווען, ס'איז געווען בשעת רעוא דרעוין, פלעגט ער אייביג אנזאגן אז ער זאל קיינמאל נישט בלייבן אליין ווייל דעמאלטס קען ער האבן התפשטות. ס'איז א גשמיות. איינמאל האט אים זיין טאכטער געהיטן, און זי איז ארויס א מינוט, זי האט געדארפט ארויסגיין פון צימער, און ער האט אנגעהויבן צו פלאקערן, ער האט אנגעהויבן צו שרייען בהאי רעוא אסתלק משה, אין די די מינוט איז משה רבינו נסתלק געווארן, און דער הייליגער מעכעלע זלאטשובער איז נסתלק געווארן. ס'איז אויך ידוע ווען ר' נחמן איז געקומען אמאל אויף לעמבערג, איז ער געווען שלש סעודות דארטן, איז אריינגעפאלן אין א גרויסן דביקות, דא איז ער שיער געשטארבן, וויבאלד ס'איז אבער געווען דארטן חושך און ער האט געקרעכצט האט עס איינער געהערט, איז געקומען עפעס איינער מיט א לעכט, ער האט געוואלט זעהן ווער דאס איז, האט אנגעצינדן דעם לעכט און ער האט גארנישט געזעהן, און פלוצלינג האט זיך ר' נחמן אויפגעוועקט און ער האט געזאגט אז נאך א מזל האסט מיך צוריק געברענגט פון מיין דביקות ווייל ווען נישט וואלט איך שוין נישט געלעבט, האט אים געזאגט החייתני דו האסט מיך אויפגעלעבט, ווען נישט דעם לעכט וואלט איך שוין אויסגעגאנגען. דער רבי נחמן האט אים געבענטשט מיט אסאך ברכות. יעצט זעהן מיר פון דעם אז צו מאכן התבודדות איז זייער א איינגעשטעלטע זאך, ס'איז דא אין דעם א געוואלדיגע גרויסע סכנה. יעצט אין לקוטי מוהרן אין חלק א' סימן י' ווערט געברענגט, די גמרא ברענגט אין מסכת פסחים, רשי ברענגט עס צו, אברהם קרא הר, יצחק קרא שדה, און יעקב קרא בית. און ס'איז דא דריי מיני מדריגות, ס'איז געווען די תקופות פון די נביאים, זיי זענען אינגאנצן נישט ארויסגעגאנגען צו די פעלדער און צווישן און צו די בערג, זיי האבן זיך מדבק געווען ביי זיך אינדערהיים, זיי האבן נישט געהאט קיין שום שייכות מיטן עולם, ביי זיך אינדערהיים האבן זיי זיך געקענט מדבק זיין צום אייבערשטן. נאכדעם איז געווען די תקופת תנאים ואמוראים, וואס זיי זענען שוין ארויס צו די פעלדער, אזוי ווי שטייט אין זוהר הקדוש, רוב פון דעם זוהר איז דאך געגרינדעט געווארן דא אין מירון צפת טבריה אין די בערג, זענען געגאנגען אין פעלדער און אין וועלדער. נאכדעם איז דא א דריטע תקופה וואס דאס איז בבחינת בית. די צדיקים און די גאונים זענען בבחינת בית. דאס איז דער בית הר און שדה. יעצט, ס'איז דא א ספר פון, ס'הייסט ספר הגירושין פון ר' משה קארדאווארא, אז אין זיין צייט ברענגט ער מ'איז אויך געגאנגען אין גלות אין די פעלדער און אין די וועלדער, און מ'האט מחדש געווען חידושי תורה ביי די פעלדער און די וועלדער, און די גאנצע ספר פון ספר הגירושין איז געבויעט געווארן פון די חידושים וואס ער האט מחדש געווען מיט זיינע חברים וואס זענען געגאנגען אין גלות. ביי די פעלדער און די וועלדער. עס איז אויך ידוע ביי תלמידי בעל שם, בפרט נאך די צוויי ברידער רבי ר' מיילך און רבי ר' זישע, זיי זענען ארום געגאנגען אין פוילן, זיי האבן עס אויסגערייניגט און אזוי ווייטער. און דאס האבן די תלמידי בעל שם געטון, זיי האבן געמאכט פון די געוואלדיגע סודות פון קבלה און פון די תיקוני זוהר און פונעם זוהר און פון כתבי הארי, און זיי האבן דאס מלביש געווען די חכמה עליונה, אז אונז אינעם היינטיגן דור זאל מען קענען פון דעם האבן עפעס א הנאה, ווייל אונז זעמער דאך זייער מגושם. איז במילא איז דער ענין פון היינט מאכן התבודדות איז נישט אז מען זאל גיין אין די פעלדער און אין די וועלדער, מען זאל מאכן ביי זיך אינדערהיים, אפילו מען פלעגט נאכזאגן פונעם הייליגן ריזשינער, א איד דארף פאסטן ביים שיסל יויך, הייסט ער דארף וויסן וויאזוי צו עסן אדער זיך אפצושטעלן, מאכן א תענית הראב"ד, און ער דארף מאכן התבודדות צווישן מענטשן, יעצט היינט איז דאך די גאס אזוי אנשטעקיג מיט אלעם, אבער שטייט דאך השוכן אתם בתוך טומאותם, דער אייבערשטער איז מיט אונז. מיט די טומאה, און דער אייבערשטער ממלא כל עלמין און סובב כל עלמין און ער ווארט אויף יעדע תנועה וואס אן ערליכער איד טוט פאר אים, און דורך די זינד וואס א מענטש האט געזינדיגט מאכט ער א מחיצה צווישן זיך און דעם אייבערשטן ביז ביז ס'דאכט זיך אים חלילה אז דער אייבערשטער זעט אים נישט צו דער אייבערשטער הערט אים נישט וכדומה, און וועגן דעם ווערט ער א שטיקל כופר אויכעט, אזוי אזוי ברענגט רבי נתן אין ספר המידות, אות אמונה, סימן קב. ווייל דער מענטש האט געמאכט מיט זיינע זינד א מחיצה צווישן אים און צווישן אייבערשטן, און רבי נחמן רעדט דערפון אסאך אין לקוטי מוהר"ן חלק א', סימן ל"ג חלק ב', סימן י"ב, און פון דעם קומט א געוואלדיגער חשך כפול ומכופל אויף יעדן מענטש וואס ער איז אויף די וועלט, ביז ס'דאכט זיך אים אז עזב השם את הארץ חלילה, ווי ס'איז א פסוק אין יחזקאל קאפיטל ח' פסוק י"ב, און פון דעם פאלט מען אריין. אין כפירה, אין אין אפיקורסות, אין פריצות, אין אלע שמוץ וואס ווערט געטון, אבער באמת זאל מען וויסן אז דאס איז נאר א הסתר, במילא אז מען מאכט התבודדות דארף מען נישט גיין אין די פעלדער און אין די וועלדער, מען קען עס מאכן ביי זיך אין שטוב, מען דארף בעטן דעם אייבערשטן ער זאל מוחל זיין אויף אלעם וואס ער האט געזינדיגט. און במילא העט ער זיך טרעפן דאס פלאץ ביי זיך אינדערהיים, און דאס איז דער טייטש אין פסוק אין בראשית קאפיטל י"ט, ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנוורים וילאו למצוא הפתח, און דאס איז דער גרויסער חושך כפול ומכופל וואס סע הערשט אויף די וועלט, און פון דעם קומען די אלע מחלוקת צווישן כלל ישראל און די מחלוקת אין די וועלט, ווייל מען האט געמאכט חלילה אזא מסך המבדיל צווישן אייבערשטן און כלל ישראל, און. און כלל ישראל אליין צווישן איין שיכט און די צווייטע. איז במילא דער ענין פון התבודדות האט אין זיך צוויי זאכן, קודם איז עס נישט א זאך וואס איז פאר יעדן געמאכט, ס'איז געמאכט פאר אזאלכע מענטשן וואס זיי קענען ממש דערגרייכן צו די עולמות עליונים, און אויכעט אין די אנדערע האנט איז התבודדות היינט, איז איינע פון די גרעסטע מקור הקליפות והטומאות, אזוי ווי רבי נחמנ'ס דרך איז אריינגעפאלן די גרעסטע מקור הקליפות והטומאות, אזוי ווי אין אומאן איז פיל מיט דראגס מיט אלעם, ס'איז פיל מיט זנות, איז התבודדות אויך די זעלבע קליפה, כ'האב געזען אין ברסלב'ע בית מדרש אין וויליאמסבורג דארטן, כ'ווייס ווי ס'איז אויף ראדלידזש סטריט ווי ס'איז געווען די סאניטעישן, האבן זיי דארט א צימער, ס'הייסט התבודדות צימער, האט מיר א אינגערמאן געזאגט, ער האט געוואלט מאכן דארט התבודדות, און א צווייטער האט זיך אריינגעשטופט דארט, אין א טוילעט העט ער נישט גיין ווי יענער גייט, ווייל ער מאכט זיך דאך דארט אויס, התבודדות צימער איז גוט, און איך האב געווארנט די מענטשן נאך יארן צוריק ווען כ'האב עס געהערט, שטעלטס אפ די משוגעת, מאכטס א לאך מען זאל קענען אריינקוקן, האבן זיי נישט געוואלט, דער רבי האט געזאגט, דער רבי האט געזאגט אסאך זאכן, דער רבי האט מפליג געווען התבודדות, פאר מענטשן כערכם, נישט כערכינו. איך בין אמאל געפארן אויף כביש גהה און דאס גייט צוריק פיר פינף יאר, כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין אויך, זעה איך ווי עפעס א בחור שטעלט אפ א היטש, כ'האב געזען ס'איז עפעס א וואלד דארטן, האב איך מיך אפגעשטעלט, כ'האב געוואלט וויסן וואס טוט דא דער בחור, ס'איז געווען מוצאי שבת ביינאכט, איז פרעג איך דעם בחור וואס טוסטו דא, כ'געדענק נישט, ס'איז געווען מוצאי שבת צו דאנערשטאג נאכט, כ'דענק שוין נישט. פרעגט ער דעם בחור וואס טוסטו דא? זאגט ער מ'האט געמאכט התבודדות דא קומט מען מ'ברענגט אהער די ישיבה בערגשטיין דער רויטער פון בני ברק ברענגט דא די קינדער זאלן מאכן התבודדות אזוי ווי ער ברענגט צו דא ער זאל מאכן התבודדות איז ער פארבליבן דא ביינאכט מען האט איבערגעלאזט א בחור קודם כל וויל איך וויסן אין דעם וואלד ס'איז לעבן בני ברק צען מינוט אוועק אין דעם וואלד ווי קענסטו מאכן דארט התבודדות דארט איז דאך די בעסטע פלאץ ווי איינער זאל אנכאפן דעם צווייטן א בחור זאל טאטשן א צווייטן מאכן משכב זכור אראפציען די הויזן. ס'א טונקעלער וואלד. וואו טוט עטץ אזאלעכע משוגענע זאכן? ס'איז געווען דער אר"י הקודש האט געפאסט משבת לשבת, דער בעל שם האט געפאסט משבת לשבת, אפשר זאל מען מאכן דאס אויך דער חלק פון חסידות? לאמיר נעמען בחורים מ'זאל זיי הייסן מ'זאל פאסטן משבת לשבת, לאמיר נעמען יונגעלייט מ'זאל זיי הייסן פאסטן משבת לשבת, וואס פארקויפט עטץ דעי באלאוניס? ס'איז שוואכע דורות, מ'האט שוין אלע תעניתים מבטל געווען, ס'איז קוים נאך געבליבן דעי פאר תעניתים וואס פון זומער. ס'איז פֿיר תּעניתים, נאָכדעם איז דאָ תּענית אסתּר, נאָכדעם איז דאָ יום-כּיפּור. פֿאַר וואָס טוט עטץ אַזעלכע זאַכן? מען רעדט זיך אײַן, אַז דאָס האָט דער רבי געמיינט, און קען זײַן, ער האָט עס געמיינט. ר' מעכעלע זלאָטשעווער האָט אויך געמאַכט התבודדות. איז דאָס פֿאַר יעדן? כּלפּי מה דברים אמורים. איך בין געגאַנגען יעצט, איך בין דאָ, און מענטשן זאָגן מיר, זאָגט ער, איך בין געגאַנגען אין גאַנץ סאָפֿיאַ, ס'איז אַ וואַלד, רבי נחמן האָט געזאָגט, אַז ווי אַ טיפּש איז, ווער ס'קומט אין אומאַן, ער גייט נישט אַרײַן אין סאָפֿיאַ, דאָרט איז דאָ אַ פּאַרק, ס'איז עפעס א פרץ, וואס מ'האט אים געזאגט ער זאל ארויסגעבן די אידן פון זיין רעזשים, האט ער געזאגט ער געט נישט, האבן זיי געהארגעט זיין טאכטער, ער איז געווען א גוי, ער איז געווען א מעיאר פון א שטאט, זיי האבן געהארגעט זיין טאכטער, איז למעשה האט ער זיך געבויט דעם שענסטן פארק סופיע געברענגט פון די גאנצע וועלט, פלענטס מיט אלעם. ס'איז א שיינער פארק, ס'איז דא אסאך ביימער, ס'איז דא אסאך זנות דארט. זאגט מיר א בחור, ער גאנגען שרייען, האסט דא בחור גאנגען שרייען, וואו איז ער גאנגען שרייען? זאגט ער, און א חברה'מאן האט אים אטאקירט און בכח מאנס געווען אים. ער האט נישט געוואלט שרייען, ער האט מורא געהאט פאר יענעם. יענער האט אים געזאגט, תשתוק אני הורג אותך. דאס איז דרכים פאר ר' נחמן, נישט פאר'ן היינטיגן דור, פאר הונדערט יאר צוריק איז דאמטס אויך נישט געווען פאר יעדן. נאר יעדער מרת נפש האט זיך צוגעקלעבט צו דעם ווייל מ'האט צוגעזאגט גרויסע זאכן. זיכער האט מען צוגעזאגט. ווען מ'איז אויף דראגס דעמאלטס איז אלעס אויסגעהיילט, דארף מען שוין גארנישט, פארט אהין מיט א צרה און מ'פארדראגט זיך און ביז נאך ראש השנה ווייסטו נישט פון די צרה מער, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ס'איז ממש ס'איז א געוואלדיגע זאך וואס מ'פארדרייט דעם צדיק, סיי זיין הנהגה, סיי זיין הדרכה, סיי די לימודים וואס ער האט מיט אונז געלערנט, מ'טוט ממש וואס מ'וויל, און זיצן דא שעכטער וועכטער שלעכטער שמעכטער. זיי האבן א פראבלעם זיי קענען נישט דאווענען, אריה דרעי קען נישט עולה זיין דארטן אין גרויסן קלויז, אריה דרעי איז א פראבלעם? אריה דרעי ברענגט נישט קיין דראגס? אריה דרעי רייכערט נישט קיין דראגס? איים שור איז נאט נאון פאר דיס, און אריה דרעי איז נישט קיין מחלל שבת, און איך בין זיכער אז ער כאפט נישט אזוי אן אן אוקריינישע אויך נישט. סאו וואס איז ענקער פראבלעם רבותי וועיק אפ, דאס איז נישט קיין דרך דאס מוז מען אפשטעלן, סאיז די גרעסטע חילול השם, זיי טוהן זיך אויף ס'געווען דרייסיג טויזענט מענטשן, איך האלט אז סאיז נישט געווען קיין צוואנציג אויך נישט. ווייל ווען איך האב דארט געארבעט פאר די מקווה האבן מיר געציילט די וויזעס, די גאווערמענט האט אונז געגעבן א באריכט, ווייל לויט דעם האבן זיי אונז געטשארדזשט, איז געווען פֿיר טויזנט וויזעס. ס'געווען נאך טויזנט מענטשן וואס איז געקומען אן די ועד העולמי אבער מער איז נישט געווען האבן זיי דעמאלטס שוין געזאגט צוואַנציק האב איך געטענה'ט אז דו זאגסט יעצט צוואַנציק וועסט דאך מוזן זאגן צוויי יאר ארום זעכציק זיי זאגן אזא נאמבער אז ס'איז בכלל נישט דא קיין פלאץ אין אומאן פאר אזויפיל מענטשן האב איך זיי געזאגט זייטס נארמאל זאגטס פֿיר טויזנט האבן זיי מיך געפאלגט זיי האבן געזאגט אַכט טויזנט. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? און דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן, האט זיך אריינגעלאזט אין דרכים, מ'האט געמיינט מען מיינט אים, קוקטס אין תלמידי בעל שם איז דא טויזענטער ספרים, און ס'איז דא בחינות, ס'איז דא הנהגות, ס'איז דא דער צדיק האט זיך אזוי געפירט און אזוי געפירט, און עט די ענד אוו די דעי, עט די ענד אוו די דעי, נאך די אלע געפירעכצער פירט מען זיך אונז נישט אזוי, אין וויזשניץ איז געווען מנהגים, מ'קען זיך נישט פירן מיט די אלע מנהגים, ס'איז דא מנהגים וואס זענען שוין בטל געווארן און מוזן מבטל זיין, דאס אומאן איז די גרעסטע זנות חילול השם וואס איז דא אויפן נאמען פון ר' נחמן. נאר וואס, פארשטייסט, אזוי ארבעט עס, מען רעדט זיך איין, קודם אפאר מענטשן מאכן געלט, און נאכדעם איז דא א זאך וואס ס'איז דעם רבינ'ס א זאך, ס'איז געבליבן און ס'איז געבליבן. ווער ס'געדענקט ס'איז געווען א טאוקען וואס איז אריינגעגאנגען אין טרעין, אדער ס'איז געווען אין ארץ ישראל איז געווען אסימון, מ'האט געטעלעפאנירט, היינט נעם אסימון, קיינער ווייסט נישט וואס דאס איז. די זעלבע דער גאנצע דרך איז אזוי ארויס פון די האנט אז מען דארף עס מבטל זיין. כ'דענק ר' מעכל דארפמאן פלעגט זיך צודעקן מיט א האנטוך נאך די מקווה האט זיך צוגעדעקט פרעג איך אים ר' מעכל וואס איז דאס? זאגט ער יעצט מאך איך התבודדות און אין בית מדרש איז א נארמאלער מענטש. כ'וויל נאכאמאל זאגן פאר יעדע פרוי, כ'האב באקומען עטליכע קאלס פון פרויען, כ'האב נישט געלאזט מיין מאן פארן אויף אומאן, כ'וויל ענק זאגן, ווער ס'לאזט פארן א מאן אויף אומאן, ער ברענגט ענק אהיים סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, איז עס נישט זיין שולד נאר דיין שולד ווייל דו האסט אים נישט געטארט לאזן. א פרוי דארף אפהיטן א מאן. זאג ענק נאכאמאל, ס'איז דא אפאר טויזענט אידן, כ'האב נישט דעם נאמבער, וואס זיי פארן בלתי להשם לבדו. ס'איז דא וואס זיי פארן סתם אזוי אוועקצופארן פון שטוב, ס'איז דא וואס ווילן מאכן א חוויה, און נאכדעם איז דא א גרויסע פראצענט וואס זיי פארן פאר די רוסישע זונות ביליג ווי בארשט. קלעסיקעל זונות פון צוועלף יאר אן שטעלן זיי זיך ארויס דאס קענסטו נישט האבן אין אמעריקע נישט די עידזש און נישט פאר די פרייז און סאיז דא וואס זיי פארן פאר דראגס סאיז א גרויסער ציבור טראגט דראגס און ברענגט ווייל זיי האבן נישט די געלט ר' נחמן קען מחייב זיין אז מען זאל קומען אויף אומאן יעדן ראש השנה קאסט צוועלף פיפצן זעכצן הונדערט דאלער מיטן טיקעט מיט אלעם מיט די בעטן דארט איך האט געוואלט מאכן א דיעל איך בין מסכים מען זאל פארן אויף אומאן ר' נחמן זאל דיר שיקן דעם טשעק די גמרא זאגט מען דארף עסן פיש לכבוד שבת. זאגט אבער די מגן אברהם אז אויב מ'איז מייקר השער איז מען פטור. יעדע זאך האט א הלכה, דער אייבערשטער קומט נישט בטרוניא עם בריותיו אויב דו מוזט, מוזט אויב דו קענסט. איינער זאל מיך אפקאלן און זאגן ר' נחום, ר' נחמן האט מיר געשיקט א פערזענליכן טשעק פון יענע וועלט, נישט אז דו האסט געמאכט ביזנעס, דו האסט מרוויח געווען, דאס איז אלץ באלאוני, דאס איז נישט אז דו זאלסט פארן אויף אומאן, דאס אז דו זאלסט קויפן דיין ווייב א שיינע דרעס.

איז על כפנים, איז האט ר' נחמן געזאגט, איז אהי' ועושה ביי מיר יעבוז ואחשב שונא, קען נישט זיין אז דער אייבערשטער האט עס ליב ווייל ס'שטייט אלהיהם של אלו שונא זימה, און אויף דעם קען זיך ר' נחמן אויך נישט קריגן. וועגן דעם בעט איך נאכאמאל דעם עולם, לעבטס נישט אין די אלע משוגענע זאכן, ס'איז אן עקספענס, ס'איז נישט דא ווי צו האלטן די קינדער, עטליכע פרויען האבן מיר געזאגט, זיי הערן אויס, זיי זאגן כ'האב געזאגט מיין מאן אזוי, מיינע קינדער אויף אומאן לאז איך נישט, ס'איז מיר גענוג ביטער אז מיין משוגענער מאן פארט. יעצט איז די שאלה איז ווער ס'וועט וואטשן מיינע קינדער דא ווען דער פארט אוועק, און אזוי ווי כ'האב נישט געהאט ווער האב איך אים געזאגט ליסן דו ביסט מחויב צו וואטשן די קינדער און ווען מען וועט שוין חתונה מאכן די קינדער עסטו קענען פארן אויף אומאן. ס'איז דא דא פיל אין די צייטונגען און איבעראל און וואס אינגעלייט זאגן זענען פארכאפט געווארן אויף דראגס זיי האבן עס גערייכערט זיי האבן עס דארט אויספרובירט זיי באקומען א טעלעפאן ווי מען קען ווייטער ממשיך זיין אין ארץ ישראל ס'איז שוין נישט דאס וואס עטס מיינטס אז ס'איז. ס'ליגט נישט אין דעם מער גארנישט, ס'ליגט זנות, עקספענסעס, אויסגעבן געלט פאר גארנישט, צייט פארטרייבן, און מ'מוז נישט דאווענען אויך נישט, האט מיר איינער געזאגט, דו מיינסט אז דאווענען איז יא דארט אין דער ארדענונג, ס'דא וואס זיי דאווענען ביים ציון קיינער קוקט נישט, מ'קומט אן עלעווע מ'גייט אהיים אום צוועלעווע, און דער דאווענט דא און דער דאווענט דארט, יעדער דאווענט ערגעץ אנדערש, מ'דאווענט נישט, ס'נישט קיין געדאווענעך, נאר אין ווילימסבורג אז דו'סט אויפשטיין צוועלעווע און גיין ראש השנה דאווענען וועט דיך יעדער זעהן, דארט קענסטו טון וואס דו ווילסט, דארט האט געדאווענט מיט נץ. געדאווענט אהער, כ'האב געדאווענט אהין. איך בעט נאכאמאל אין די אלע ברסלב'ע שטיבעלעך וואס איז דא התבודדות צימער, דארט גייען אריין פונקט צוויי מענטשן, און דארט קען מען טון וואס מען וויל, מאכטס א קליינעם לאך מען זאל קענען פון דרויסן זען וויפיל מענטשן זענען אינעווענדיג. פארדרייטס נישט דעם הייליגן רעבינ'ס זאכן, דעם דברי אלוקים חיים וואס דער רבי האט געלערנט, און מען זאל לאזן די זנאים זאלן האבן א נעסט ווי צו כאפן קינדער, אדער אינגעלייט זאלן זיך כאפן איינער דעם צווייטן. איינער זאגט מיר ווי גוט מיין טיטשינג איז, ברוך השם, ער זאגט ער איז געווען אין מירון אויף ראש השנה, און ס'איז געווען א איד וואס האט ארויף געלייגט צווישן די פיס עפעס א קליין יונגל, און ער האט זיך נישט געשעמט, צווישן דריי פיר טויזנט מענטשן און זיך גענומען שרייען דאס איז אייערס אן אייניקל, חזר לאזטס אים אפ, דער איד האט זיך אזוי דערשראקן ער איז ארויס געלאפן פון שול און איז מער נישט צוריק געקומען. ווען ער האט געהערט די ענדע פון די תקיעות ווייס איך אויך נישט, אבער ער זאגט אוודאי ס'זענען חזירים אפען שעמען זיך נישט נעמען א קליין קינד און אים ארויפשטעלן צווישן די פיס, מען ווייסט ער קריגט א קישוי אבר, מען ווייסט ער שטופט אריין דעם פיפיק דעם הארטן אינעם קינד אריין, דעטס אלל ראנג, און ער זאגט מיר אז נאכן דאווענען יעדער צו אים צוגעקומען און האט אים געזאגט, או איי גיוו יו א לאט אוו קרעדיט, עס גייט זיך ענדיגן די אלע זאכן. רבותי ס'האט נישט קיין מורא צו רעדן און צו שרייען, און נאך א זאך ס'גייט דא זיין מקווה געגייעכצער נאכאמאל און נאכאמאל און ערב יום טוב און פאר איך ווייס חנוכה לעכט צינדן איך ווייס נאך אלץ וואס מ'וועט אלץ אויסטרעפן און מ'וועט גיין פארן עסן דעם כזית כרפס מיטן חרוסת כ'וויל ענק זאגן רבותי לאזט נישט די קינדער גיין אין מקווה איר אליינס זאלט אויך נישט גיין אין קיין מקווה עטס זעטס אן ערוה מ'טאר נישט ס'איז חזיריש און עספעשעלי די בחורים וואס זענען דא, ס'איז דא א פול האוז, איך האלט מען דארף מאכן אזוי ווי ס'איז דא ביי וועדינג האל, מען טאר נישט אריין גיין מער ווי פופציג מענטשן, דארף מען מאכן ביי די טיר ביי די טורן סטייל וואס ס'דרייט זיך, דארף מען מאכן אז אויב ס'איז דא למשל די מקווה, מען נעמט אן ענדזשעניר, מען פרעגט וויפיל מענטשן גייען דא אריין באקוועם, נאכדעם וואס ס'איז אריין די פערציג צו די פופציג צו די זעכציג מענטשן, דארף די טורן סטייל נישט דורך לאזן קיין מענטש. רבותי עטס גייטס האבן לאוסוטס ס'וועט ענק אמאל לייד טון פארוואס עטס האטס נישט אויסגעהערט דעם משוגענעם נחום ראזענבערג וואס האט ענק געווארנט עטס גייטס האבן לאוסוטס מ'דארף מאכן מיט א סיסטעם וויפיל מענטשן ס'מעגן אריינגיין און מאר דען דעט טאר נישט אריינגיין און כ'זאג נאכאמאל קינדער און בחורים מיט אינגעלייט האבן נישט וואס צו זוכן אין א מקווה ס'געמאכט פאר אלטע חזירים וואס ס'שטעלט זיך זיי שוין נישט די מעשה און איינער וועט אנקוקן דעם אלטן חזיר דעם אנדערן און זאל זיך אביסל פלאטשקען אין וואסער און רייבן די ערוה ס'נישט געמאכט פאר קיין קינדער, קיין בחורים און פאר קיין יונגעלייט. ס'איז געמאכט אויכעט פאר פרויען און זייערע מקוואות וואס גייט יעדע פרוי אליינס. באט דאס מין חאזעריי פון האבן אין די מקווה אזא פול האוז און יעדער איז נאקעט, דעטס אנהערד אף. ס'איז געווען דער רב גלאזער איז געווען אין קלויזענבורג דער רב. פלעגט ער גיין מיט א בעדינג סוט. האט אים אמאל אין די מקווה. האט אים אמאל ר' אידעלע געטראפן. פרעגט ער אים, ס'דאך א חציצה, ווייזט ער אים ס'איז לויז, האט אים רבי אידעלע געזאגט, ביי אייך איז דאס אידישקייט אביסל לויז, האט ער געזאגט פאר הרב גלאזער, כ'וואלט אבער נישט געוואלט זאגן ווי די ענדע פון די מעשה איז געווען, ווייל כ'וויל נישט פוגע זיין אין מענטשן וואס זענען שוין שוכני עפר ביי וועם ס'איז געווען לויז, און איך רעד אויכעט יעצט מיט א גאר א חשוב'ן איד, ער איז אין תולדות אהרן, ער זאגט איר ווייסט נישט ווי די רבי רעספעקטירט אייך, זאגט ער, איך זאג אייך דעם אמת, סילבער קומט דא צו אונז, ער איז דא אויף יום טוב, די רעבע ליידט בזיונות מורא'דיג, זאגט ער אבער ער לאכט זיך אויס, ער ווייסט וואס ס'איז געווען, כאטשיג די וויבערמאנס קאלן אים, און ער זאגט מיר באמת קענט איר אויך קומען, אונז רעספעקט מיר אייער ארבעט, אונז ווייס מיר וואס איר טוט, אונז ווייס מיר אז דער שומר אמונים רבי ר' אהר'עלע רוט האט טאקע אזוי געלערנט אונז, און איר טוט צו די זאך, און ער דערציילט מיר אויכעט אז ער איז געווען א הויז בחור ביים פריעריגן רעבן, און ווען מ'האט ארויסגעגעבן די ספרים פון רבי אהר'עלע רוט איז געווען דריי הונדערט מראה מקומות וואס מ'האט געדארפט וויסן וואו ס'איז, ס'נישט געווען דעמאלס די קאמפיוטערס, ס'קען זיין ס'איז יא געווען אז זיי האבן נישט געוואוסט, האט ער אים געשיקט, ער איז געווען א הויז בחור, גיי צו דעם און דעם רב, איך געב דיר א ליסטע פון דריי הונדערט מראה מקומות, ברענג צוריק וואו ס'שטייט, ענד געס וואט? ער זאגט ער האט יעדן מראה מקום געוואוסט! ווי יעדן מראה מקום. דער סוף איז געווען אז מען האט אים געכאפט אפאר יאר שפעטער אז ער מאלעסטעט קינדער אין די מקווה, און מען האט אים געווארנט, ער האט עס ווידער געטון, נו, מען האט אים די תולדות אהרן רבי געמאכט אן אסיפה אז ער וויל פרעגן שווערע שאלות, און עס איז געזעסן דארטן ר' פנחס עפשטיין די עדה, און ער האט געשריגן אויף דעם רב, דו חזיר דו, אז דו וועסט נישט ארויסגיין וועט מען דיר ברעכן הענט און פיס, און דער סוף איז געווען ער האט געכאפט נאך א יונגל אין א מקווה, און תולדות אהרן האט אים געבראכן הענט און פיס. ער זאגט מיר איך בין געווען דעמאלטס הויז בחור טאמער איינער העט דיר זאגן אז ס'איז ליגנט שיק אים צו מיר איך בין דעמאלטס איך האב מיטגעארבעט און ער זאגט אז די רבי תולדות אהרן רבי איז געווען דא ביים סאטמארע רעבן און די רבי געבעטן גייטס קוקט זיך אום אויף די בחורים און ער האט נישט געהאט קיין חשק ווייל אמעריקאנער יענקי דודלס און די רבי האט אים געמוטשעט ער געגאנגען צו נתן יוסף'ן ער גייט קוקן די ישיבה סא פרעגט ער נתן יוסף'ן זאג מיר וויפיל בחורים האסטו אין די ישיבה זאגט ער זעקס הונדערט. פרעגט ער אים, וויפיל זענען ערליכע און אפגעהיטענע? זאגט ער, איך האב צוויי הונדערט מושחתים, די איבעריקע זענען ערליך. האט דער תולדות אהרן רבי אנגעהויבן צו וויינען, זאגט ער, ווען איך האב איין בחור א מושחת ביי מיר, קער איך דאך איבער די וועלט, איך קען נישט שלאפן. ער זאגט, איך האב צוגעשפארט די דארמעטארי, איך האב די אלע חוץ לארץ'דיגע בחורים משלח געווען, ס'האט מיר אראפגעברענגט די ישיבה פופציג פראצענט. איך האב צוגעשפארט די דארמעטארי, ווילסט קומען לערנען? פיין, אין די ישיבה? שלאפן אינדערהיים, דיין טאטע און דיין מאמע זאלן דיך וואטשן, ער כאפט נישט אז אונז האמיר געהאט א מעשה וואס כ'האב אים פארציילט א האלב יאר צוריק, וואס א ברודער האט געוואוינט מיט א שוועסטער, כ'מיין דאס איז פון די גרויסע פאפענהיים שוואגער, זיי האבן זיך נעבעך געגעט יעצט אין אמעריקע נאך צוואנציג יאר צרות, ס'איז נישט וויכטיג, ס'איז איבעראל דא, אבער א דארמעטארי איז די ארגסטע זאך וואס ס'קען זיין, אבער על כל פנים ער זאגט אונז האלט מען מיט דיר א הונדערט פערסענט. זאג איך אים, נישט נאר איר האלט אסאך האלטן. ער זאגט מיר, קענסט קומען אפילו אויף סוכות, קענסט קומען אויף יום כיפור, לאך דיך אויס, וואק אריין. זאג איך אים, דו כאפסט נישט, דו האלטסט אזוי, אבער עס דארף נאר זיין איין משוגענער וואס ער זאל שרייען, ער זאל פארפירן, איז נישט מיין כבוד טוט פאלן, דיין רבי'נס כבוד טוט פאלן. זאגסט דאך אליינס אז ער ליידט צרות וועגן ישראל בער קרויס. סא, וויל איך דיר מסביר זיין, איך פיר מיין מלחמה ברוך השם, און ס'פארט זייער גוט, וואס דארף איך מיר זוכן צרות? עניוועי, ער זאגט מיר עס איז אמת דאס מיט דעם רב, ער איז געווען פון די גרעסטע פוסקים אין די עדה החרדית פון די גרעסטע גאונים, און ער האט געטוהן משכב זכור מיט יונגלעך אין מקווה. איך האב אים פארציילט וואס ער האט נישט געוואוסט, אז מיר האט מען דעמאלטס פארציילט, ווען דער וואס האט מיר איבערגעגעבן די גאנצע זאך האט מיר פארציילט, אז ער פלעגט נישט וואוינען מיט זיין ווייב, זיין ווייב פלעגט וויינען צום חזון איש אז ער געט נישט קיין עונה, חזון איש האט אים געלאזט רופן, ס'איז א מצות עשה דאורייתא. האט ער געזאגט, איינער וואס תורתו אומנותו איז פטור, האט אים דער חזון איש געוויזן מיטן פינגער, געדענק, די טרערן פון דיין ווייב וועלן זיך נוקם זיין אין דיר ווען דו וועסט ווערן עלטער, און ער איז געווארן א נואף, א משכב זכור'ניק, און מ'האט אים ארויסגעווארפן פונעם רבנות, און ער איז אראפגעגאנגען אין דער ערד וירדו שאולה. יעצט איינער האט מיך אפגעקאלט און געפרעגט אז איך זאג אייביג אז טאמער מאכט זיך יום כיפור א קערי אז מ'זאל גיין אין מקווה, ס'איז נישט דא שילן וואס האבן אפענע מקווה'ס, מ'זאל גיין אין מקווה ווייל ס'ווערט געברענגט פון בן בית און פון אנדערע אז מ'טאר נישט זאגן די אלע תפילות אן א מקווה, זאגט ער ווער ס'חושש און ער וויל אז זיין ווייב און די קינדער זאלן מוציא שנתו זיין זאל נישט זאגן די אלע הייליגע זאכן נאר מיט א מקווה, איז יום כיפור איז אויך דא א מקווה, פרעגט מיך איינער אז דו פלעגסט עס זאגן אלע יארן פארוואס האסטו עס דאס יאר נישט געזאגט, זאגט ער מסתמא האסטו שוין פארגעסן, זאג איך אים ניין איך האב גארנישט פארגעסן. ס'איז נאר א טשעינדזש אין פאליסי נאכדעם וואס ס'טוט זיך אזויפיל מנוולות אין מקוואות. ס'האט מיר פארציילט איינער ער איז געגאנגען אין א מקווה יום כיפור אינדערפרי און דארט איז אויך געווען א חזר, ער האט מיר געזאגט ס'איז דא אין סאטמאר איז דא עפעס אזא מקווה באהאלטן אין די זייט נישט די דריי גרויסע די רבי זיך זכר צדיק לברכה האט זיך דארט געטובלט און דארט איז עס אפען שטילערהייט מ'קומט און מ'גייט איינער קומט איינער גייט זאגט ער מיר איך זאג דיר די אמת ס'האט דארט געווארט א יונגערמאן א חזר און ער האט פראבירט מיך פוגע צו זיין יום כיפור אינדערפרי במילא האב איך אויפגעהערט צו זאגן האסט א פראבלעם יום כיפור נעם א קאלטן טוש און לייג אויף דיר תשעה קבין און שווענק דיך גוט ארום און וויש דיך אפ און פארגעס פון א מקווה א מקווה איז פאר פרויען דעטס איט. וועגן דעם האב איך עס נישט געזאגט, ווייל דער חזר ווייסט אויך פון די מקווה, און ער טוט דארטן רובץ הויערן, עס מאכט זיך א פרומער בחור, א מעשה בוידעם, עט ער אים דארט אטאקירן, ווייל דער בחור איז דאך עניוועי אפסעט ווייל ער האט געזען קרי יום כיפור, סא איך האב עס נישט פארגעסן, איך האלט עס נישט ביים זאגן מער, ביי מיר איז א מקווה א חזר'יש פלאץ, אנטשולדיגט. כ'האב אויך געוואלט מסביר זיין, די גמרא זאגט אז ס'דא א סוכה וואס איז ראוי פאר גאנץ כלל ישראל, קען זיין אין די צייט פון די גמרא איז דאס געווען אזא זאך, היינט איז אסאך מענטשן וואס האבן סוכות, און ס'קומען פעדעפילן, עטס ווייסט נישט ווער יענער איז, ער קומט נאר ער וויל עסן די סעודה, ער וויל נאר אהער ער וויל נאר אהין, עטס קענטס די ביזנעס זייער גוט, ווער ס'האט סוכות ווייסט.

און ער פרעגט אים נאר סתם וואס דו מאכסט, און האלט די הענט אונטערן טיש, און כאפט אים אן די ערווה. איך זאג ענק נאכאמאל, די פעדעפיילס פאקן אונז איין אין חכמה, אין זייער סאבדזשעקט פארשטייט זיך, אין אנדערע זאכן נישט, נאר וויאזוי מען כאפט א קינד האבן זיי טעקניקס אנבעליוועבל. ממילא וויל איך ענק בעטן זייער שיין, און איך וויל אז דו זאלסט פארשטיין, ס'איז דיינע קינדער, דער אייבישטער האט דיר געגעבן א פרעזענט, די טייערסטע פרעזענט וואס איז דא האט דיר דער אייבערשטער געגעבן, פיינע וואוילע ערליכע אידישע קינדער, און דו דארפסט זיי מחנך זיין. און שפיל דיך נישט ארום, ווייל ווי מער דו וועסט דיך ארום שפילן וועט נישט טויגן. די סוכות איז א געוואלדיגער אומגליק, ווייל ס'איז אן אומגליק, מ'גייט אריין צו פרעמדע מענטשן, און ס'איז נישט אין דער ארדענונג. און יעצט דאס איז נאך יום טוב, מען רעדט נאכנישט וואס טוט זיך חול המועד, נאכדעם די פעדאפיילס שיקן די קינדער גיי ברענג מיר עפעס אין מיין הויז, גיי אהער, גיי און קום און קום און קום און גיי, גיי און קום, נאנאנאנאנא, זיי ווערן פרענדלי, נאכדעם ווען זיינע קינדער גייען אוועק נאכן עסן האט ער אומזינסט פלייש, רבותי. do constructive ענד don't feel sorry. און ווער שמועסט נאך נאכדעם? דער טאטע גייט אהיים שלאפן, אדער ער לייגט זיך אין די סוכה שלאפן, און די קינדער גייען צום רעבן, די נעקסטע קראנקהייט צום רעבנ'ס סוכה, צום רעבן, און וואס דארט טוט זיך אפ ווייסט עטס אלע. סוכות איז איינע פון די שווערסטע ימים טובים, ווייל דער טאטע קען נישט קאנטראלירן דעם קינד, זאג מיר וואו ביסטו געווען? ער קען נישט קאנטראלירן דאס קינד, פארוואס נישט? ווייל ער זאגט איך שלאף אין די סוכה איך בין נאך גאר א חסיד א צדיק. דער תניא זאגט אין שלחן ערוך הרב אז נאר די ערליכע שלאפן אין די סוכה, אינטערעסאנט אזא לשון, זעט אויס איינער וואס איז נישט פון די מהדרין פון די ערליכע דארף טאקע נישט שלאפן אין קיין סוכה. כ'וויל אויכעט מסביר זיין אז ווער קומט עסן צו א איד אין די סוכה? א איד א גרוש? אן אלמן? אן אלטער בחור? אזוי ווי דער ווייסמאן, האט גערעיפט א קינד? ניין יאר אלט? רבותי איך וויל ענק זאגן, ס'איז נישט קיין מצוה אריינצונעמען א מענטש אין די סוכה, די איינציגע וועם איר מעגט ארייננעמען געסט אין די סוכה איז די אושפיזין, אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף דוד, דאס איבריגע פארגעט עבאוט איט, דאס וואס שטייט אין זוהר הקדוש אז ווער ס'האט נישט קיין אורח יום טוב ס'איז אנדערש ווי שבת, דאס איז געזאגט געווארן אין די צייט פון ר' שמעונ'ן, היינט זאלט איר וויסן דארף מען יענעם געבן אפאר דאלער און זאגן מאך דיר א סוכה אדער גיי אין א בית מדרש סוכה, יעדע בית מדרש האט א סוכה, גיי דארטן און ענדזשוי דיך. לאטס נישט קיינעם אריין אין הויז אפילו יענער זאגט ס'איז סוכות. קודם כל טאמער איינער האט נישט קיין סוכה איז דאך אזוי ווי יעדע זאך און אז ער האט נישט קיין לולב און אן אתרוג איז ער פטור. און צווייטענס ס'איז א פלאץ ווי ס'געשעהט מכשולות לאטס עס נישט דורך. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, מ'טיילט פאר די קינדער יעצט לאליפאפס. קענדיס קומט שמחת תורה, איך האף נאך צו מאכן א שיעור אויף הושענא רבה, אבער ווייס דאך נישט וואס די צייט ברענגט, מה שלא יעשה הזמן יעשה השכל, איז למעשה דארף מען וויסן אז מען טאר נישט, מען דארף אנזאגן די קינדער קויף לאליס און קענדיס, זאג די קינדער וואס יענער געט געב איך דיר, ווייל ווען נישט באלד שלעפט ער אים אין טוילעט, באלד זאגט ער קום נאך אין די בעק יארד, קום אהער קום אהין, עטס קענטס נישט די חזירים, זיי זענען קלוגער פון אונז. ווען השם יתברך זאל אונז געבן אזויפיל שכל וויפיל ער האט געגעבן פאר די חזירים, וואלט מען זיך דאך געקענט שלאגן מיט זיי, זיי זענען א וואך קלוגער פון אונז. צו כאפן זייערע טארגעטס זענען זיי מורא'דיג קונצליך. און חוץ פון דעם זאלט איר וויסן נאך א זאך, ווער ס'געבט פאר קינדער צוקערלעך מאכט זיי זאלן זיין הייפער און ס'איז זייער נישט געזונט פאר זיי. און בכלל דארף מען וויסן וואסערע הכשר מ'געבט פאר די קינדער. מ'קען נישט נעמען פון יעדן סתם אזוי ווייל ער געבט, איך ווייס נישט וואסערע הכשר ער קויפט. און נאכדעם דארף מען זאגן אז ער זאל באצאלן די דענטל ביל אויכעט. קינדער קייען דאס, נאכדעם האבן זיי פראבלעמען מיט די ציין, ס'אויך פון די זאכן וואס איז נישט קיין מצוה, און געטס פאר אייערע קינדער ווייעכע קענדיס זאל קענען גוט קייען, און געטס אים גענוג און נאך, ווען נישט האט ער עס פון ווי צו נעמען, און בפרט נאך ס'קומט שמחת תורה, ס'גייט דאך זיין שמחת תורה, ס'גייט זיין פרייליך, וואס? יעצט ווייס איך דאס ווארט פונעם פירינגסווילער רבי, מ'האט אים געזאגט ער זאל קומען אויף מירון, דארטן אינעווענדיג איז יום כיפור און אינדרויסן איז שמחת תורה, האט ער געזאגט זייער א טיף ווארט, ער גייט נישט מיט די בחורים, ער האט געהאט א ישיבה. זאגט ער ער גייט נישט מיט די בחורים, ווייל אינעווענדיג איז יום כיפור און אינדרויסן איז שוין שמחת תורה, רבותי מען דארף זען ס'זאל נישט זיין פאר די קינדער אינדרויסן שמחת תורה, און ממילא זאלט איר זייער וואטשן אויף ענקערע קינדער, גייטס אין קליינע שילן דארט ווי עטס קענטס ארום דרייען זיך מיט די קינד, גייטס נישט אין די גרויסע פלעצער, נאר ווי דו קענסט וואטשן דיין קינד, און דער דין איז, די הלכה זאגט אז מען דארף ארום דרייען די בימה, רוב מענטשן דרייען זיך אפילו נישט ארום אין די גרויסע שילן, איז טוטס וואס מען דארף און סעיפטי פאר טשילדרען איז פירסט, נאכדעם מ'נעמט די קינדער כל הנערים, מ'גייט אריין די קינדער, האט מען געוויזן אמאל א חזר, האט מען געוויזן קוק ווי ער כאפט דא אן א קינד דעם אחור קוק'ס א מחיה, מ'שטופט זיך דאך, ס'קינד כאפט אפילו נישט, ער ס'איז בכלל נישט געווען זיין קינד, די כל הנערים איז אויב ס'איז דא פלאץ פארן קינד ברייט מיט דיר צו שטיין קיינער זאל נישט קענען אריינשטופן זאלסטו עס טון, און טאמער נישט לעיטער פאר דעט, דאונט דו איט, אדער גיי אין א קליינע שול, זאליקא וואלט פאר דיר אויך נישט מוותר געווען פון זיין קינד'ס סעיפ טי. סאו שלאג דיך נישט צו גיין צו אים, די זעלבע ארויניקא איז אויך נישט מוותר פאר דיר גארנישט, און דער ענין מען פארט צו די רעביס אויף די צווייטע טעג ס'איז א חרבן איום ונורא, די בחורים פארן אויף פלארידע, ס'איז א מורא'דיגער אומגליק, זיי פארן אום יום טוב אויכעט, ס'איז א מורא'דיגער אומגליק וואס גייט פאר, און אז דו נעמסט אריין איינעם צו דיר אין שטוב צו דו קענסט אים צו דו קענסט אים נישט, ס'איז דא דרייסיג פראצענט אינסעסט, זיי האבן זיך אלע געקענט, און דו ווייזט אים דארטן דיין שיינע זיסע טאכטער. אדער זי זיצט דארט אין די סוכה, אדער זי ברענגט אריין די עסן, און ער געט א שמייכל צו איר און זי צו אים, און נאך יום טוב האבן זיי א דעיט. מען עסט ראש השנה סעלערי מיט רעיזין אז די באס זאל רעיזן די סעלערי, מען עסט אויכעט דעיטס מען זאל קריגן א דעיט, און נאכדעם גייען זיי שוין עם און עם און דו ביסט שוין פערטיג. וואטש וואס דו טוסט, זיי נישט קיין פרומער, דאס אלעס וואס ס'שטייט מען דארף האבן א גאסט, דאס איז געווען אין די צייט פון ר' שמעון בן יוחאי ווען ער האט דאס געשריבן. היינט געב אים א דאלער, געב אים פינף, געב אים צוואנציג, אבער שיק אים אוועק. חג הסוכות איז באספך מגרנך ומיקבך, די פסולת גורן ויקב קומט פון די גאנצע וועלט צוזאמען, דא אויף ארץ ישראל קומט מען פון חוץ לארץ, און פארקערט אויף אמעריקע קומט מען פון ארץ ישראל, און ס'איז נישט גוט, רבותי. ס'איז א שעת חירום, א שעת פון א מלחמה, מען דארף זייער שטארק וואטשן די קינדער, און פארשטייט זיך חול המועד מוז מען אויך גיין מיט זיך חול המועד'יגן אליינס, און מען זאל האבן אן עין פקיחא. שוין. כ'האב געזעהן יעצט אז דער רשע דער רויטער חיה, סקווער זיצט נישט איינגעלייגט, ער סטראשעט דעם קאסינער, יעצט איך וויל געבן דעם קאסינער דריי וויכטיגע עדווייסעס. ס נאמבער וואן איז גיי שוין צו די עף בי איי און זאג זיי אז ס'קאכט זיך, ווייל ווען די עף בי איי וועט ארומרינגלען סקווער דעמט זענען זיי פינישט. די זעלבע איז געווען דעמאלטס ווען דער רשע האט מיך געוואלט אנקלאפן ווייל כ'האב געזאגט אז מ'האט מכשיל געווען א קינד, און כ'האב אים געזאגט דו ליגנער דו, דו ווייסט. האט ער געגעבן א ווינק און ס'איז געקומען די קלאב גראד מ'האט מיך געוואלט שלאגן האב איך ארויסגענומען א בעדזש כ'האב אים געזאגט רבי איך ארבעט וואלענטערי פאר טשיילד פראטעקשן כ'וויל נאכנישט זאגן פונקטליך פאר וועלכע ארגענעזעישן באט די זעלבע גייען נאך ארום רינגלען דא נאך זיבן יאר אזוי ווי זיי האבן אויך ארום גערינגלט האט דער שייגעץ געוויזן מיט די הענט יעדער האט זיך צוצולאפן און ער זאגט ער ר' נחום וואס ווילט איר זאג איך צוויי זאכן הערשי מוז פליען פון דיין הויז און דאס צווייטע איז אז דער בחור דארף האבן העלפ, זאגט דער רבי, איך וועל אים שוין געבן העלפ, זאג איך אים, דו ביסט א ליגנער, א שקרן, איך טראסט דיר נישט, איך האלט נישט אז דו ביסט סקווערער רעבינ'ס א זון, איך האלט אז דו ביסט אויפגעטוישט אין שפיטאל, מ'האט געזען א רויט קינד, און די איינע האט נישט געוואלט האבן א רויט קינד האט מען עס אריינגעלייגט צו דיין מאמע'ן אין בעט, דו ביסט אזא רוצח, איז וויל איך דיר זאגן, קודם קאסטנער, זאלסטו רופן די fbi זאגן וואס דא גייט פאר, דו האסט א רעכט צו קויפן וואס דו ווילסט, צווייטנס זאלסטו נעמען נאך א רב און ער זאל אויך קויפן א שיל, זאלן זיי האבן צוויי מיט וועם זיך צו שלאגן. און דריטנס וויל איך דיר זאגן, כ'האב געדאווענט דא יעצט אין צפת, האב איך געדאווענט אין א ליבאוויטשער מנין, איך וויל דיר זאגן, כ'האב נאך אין מיין לעבן נישט געזען א רב, ער האט מיך דערמאנט פון הרב הצדיק ר' משה שנעעבאלג טשערנאוויצער רב, איך פלעג דאווענען אין וויזשניץ, מען פלעגט זאגן אויף ר' משה'ן אז דער אדון עולם יום כיפור אינדערפרי מיטן אדון עולם נאך עלינו איז מיטן זעלבן ברען, ער קען נאך, כ'האב נאך אזאנס נישט געזען אזוי געדאווענט. ווען ער איז אוועק פון דאווענען אין וויזשניץ האט מען דאך מיך שוין געלייגט אין חרם, האב איך שוין נישט געקענט נאכגיין, איך וואלט זייער גערן מיטגעגאנגען, אבער אז איך בין אין חרם וויל איך יענעם נישט באדערן, וויל איך אייך זאגן, האט דא געדאווענט א רב, ער האט געדאווענט שחרית און מוסף, און ער האט אזוי געדאווענט, אזוי שיין מיט קולות, און געוויינט און אלעס, ניין געוויינט נאר אביסל, נישט זיך צוצולאזט, איך בין עפעס ממש איך בין אינגאנצן ארויס פון התפעלות, און ער האט געהאט נאך א זאך אויכעט, אז די ספרדים זאגן אסאך זייער שיינע פיוטים, און. אזוי ווי ס'איז א ספרדישע שול, ארידזשינלי די ספר תורה זענען געווען ספרדיש, האט מען געזאגט אלע פיוטים, כ'געדענק דער מהרש האט מיר געזאגט, רבי אליעזר שלמה שיק, אז ער האט אויך א ספרדישע קהילה, איז ראש השנה זאגט ער אלע פיוטים, מ'זעט פאר תקיעת שופר זאגן די ספרדים אזעלכע שיינע תפילות, ס'איז ממש א נחת געווען, און זאג אייך באמת, דעם גאנצן דאווענען האב איך געוויינט, וואס האב איך געוויינט? כ'האב מיך דערמאנט אז די לעצטע פאר יאר האב איך געדאווענט אין פרידוואלד מיט מיין טאטן און מיט מיין מאמען, און נישט קיין דאס מין דאווענען האב איך נישט געקענט באווייזן, אבער כ'בין געווען ביזי מיט כיבוד אב ואם. כ'פלעג זאגן פאר מיין ברודער, דו ביסט דאך א דאווענער, דו דאווען האב מיך אינזין, איך וועל שוין זיך אויסגלייכן מיטן הייליגן באשעפער, געדארפט לויפן צו די מאמען, דא איז זי געווארן דיהיידרעיטעט אינמיטן תענית, מיר האבן נישט געלאזט פאסטן, זי האט יא געפאסט, ס'איז געווען לעבעדיג, ס'איז געווען א מחיה. איז געווען דארטן ר' שלום שפערלינג, ער איז א ליובאוויטשער, ער פלעגט זאגן די בחורים, פאר יום הקדוש, קינדערלעך איך בעט ענק א טובה, קומטס אהער, כ'וועל ענק געבן די דזשים מיט א טעלעוויזשן גרויס, כ'ווייס פינף מעטער אויף זעקס מעטער, עטס זעטס קענען זעהן די בעיסבאל געים, זעטס ענק קענען אינדזשויען, אבער טוטס מיר איין טובה, קומטס אהער, איך וויל ענק האבן אינטער מיין פארטעך. און איין זאך האט ער זיי געבעטן, נישט עסן און נישט טרינקען. איר ווייסט זייער פיל בחורים זענען געקומען דא, אנגע'חומל'טע בחורים אן א בערד, אן גארנישט, מיט טאטו'ס, מיט אלעם, יו העוו נאו איידיע. אלעס איז געווען פון די פסולת גורן בעיקר פון דעם רשע דוד. איך וויל זאגן דעם קאסינער. די ערשטע זאך האב איך דיר געזאגט אז דאס זאלסט רופן די עף בי איי און זאגן וואס גייט פאר. די צווייטע זאך. זאג איך דיר אז דאס וועט נאך א רב זאל אויפמאכן א שול, ער קען זיך נישט שלאגן מיט יעדן, ער איז א גארנישט, ער איז א דר'ערדליגער, ער העט דיך לייגן אין חרם, קוק הער איך בין אויך אין חרם, ס'פעלט מיר עפעס? כ'מיין אז נישט ברוך השם, כ'מיין ס'פעלט יעדן מענטש פעלט דאך וואס ס'פעלט, אבער דאס איז נישט ווייל מ'האט מיך געלייגט אין חרם, דער חרם האט מיך ארויפגעשטעלט אויף די מעפ. דער חרם האט געוויזן רבנים אז זיי זענען דר'ערדליגערס, און דער חרם האט געוויזן אז ס'איז נישט דא נאך אזא דזשאוק ווי א חרם. דאס זעלבע דא אין ארץ ישראל אויכעט, זיי האבן גענומען דעם בעלזער, זיי האבן אים געוואלט צוגרונד לייגן, דער בעלזער גייט יעצט האבן דאנערשטאג ביינאכט א גרויסע שמחת בית השואבה די גאנצע שטאט גייט קומען, גאנץ בעלז די גאנצע שטאט, ער וועט קאמפיטן מיט אלע וואס זיי מאכן שמחת בית השואבה מיט תולדות אהרן, מיט יעדן, און ער ברענגט עפעס כ'ווייס פופצן אינסטרומענטס אזוי ווי ס'איז געווען ביים בית המקדש, כאטשיג אין ירושלים טאר מען דאך. עס נישט האבן, נאר ער מעג דאך טון וואס ער וויל, ווייל עטס האט דאך אים עניוועי שוין געלייגט אין חרם, ס'איז דאך שוין נישט דא מיט וועם צו רעדן, און אז טובי' חטא זונטאג מאנטאג קען געבן טרייפע פלייש מעג ער דאך אריין ברענגען ווייאלינס אין ירושלים. איך וואלט דארט אהין געגאנגען, נאר פאריאר האב איך געפרעגט איינער פון די חשובים פון בעלז צו איך קען קומען דאווענען אויף בעלז, זאגט ער אזוי, אריין קומען האסטו נישט קיין פראבלעם, קענסט אריין קומען אין בית מדרש וויפיל דו ווילסט. איך האב נאר א פראבלעם ווען וועסט ארויסגיין, אבער אריינקומען קענסטו גיין, סאו איך זוך מיר נישט נישט קיין פראבלעם, נישט ביציאתו נישט בכניסתו, אבער איך וויל דיר זאגן איין זאך, וואס איך האב צוגעזעהן אין פרידוואלד איז מיר נישט ארויסגעגאנגען גאנץ יום כיפור פון קאפ, נישט פאראיאר און נישט היי יאר, אזויפיל טייערע בחורים, און יעדער זאגט מיר זיין מעשה, אלעס איז געווען פון מאלעסטעישן. ס'איז נאך דא איינער וואס ער האלט ביים איינזעצן דעם רעבן, ער האלט דאס ביים טוהן, און ער וועט דאס טוהן, ווייל ער זאגט אז אים האט הערשי ברייען מאלעסטעד אינעם רעבנס צימער, און דער רבי איז אריין געקומען ולא אמר לו ולא מידי, ער האט אים געלאזט, ער האט אים קיין ווארט נישט געזאגט, איז למעשה וויל איך ענק זאגן, דער קאסינער זאל טוהן די דריטע עצה, די דריטע עצה איז נעם צאם אלע פגועים פון סקווער, איך זאג ענק נאכאמאל, ס'איז געווען א צייט, פאריאר צו פאר צוויי יאר זענען זיי אלע געקומען אויף סקווער, סוכות, און די קהילה האט געזאגט זאלן נישט קומען, זיי קומען מיט מאטאר ביציקלעך מאכן רים רים, האבן זיי באפוילן אז מ'וועט נאכאמאל שיסן אזא באמבע אזוי ווי מ'האט געשאסן אויף ראטנבערג, האבן זיי געזאגט עי אויף ראטנבערג האסטו געשאסן באמבעס, אויף אונז גייסטו נישט שיסן גארנישט, אונז האבן אלע מאלאטאוו קאקטעילס אין די טאש, אזוי האבן זיי געזאגט, איינער כאפט א פראסק ביי אונז, איז דעם רעבינ'ס סוכה אויפגעבלאזן אין עשעס. זאלסט רופן די בחורים, זיי זענען פארווייטיגט און זיי האבן נישט קיין מורא פאר גארנישט, זיי האבן נישט קיין מורא צו רעדן און זיי וועלן דיר זאגן ווער ס'האט געהייסן דער נואף, צו האט ער געהייסן הערשי ברייער, צו בוקסבוים, צו דארטן דער שמש וואס איז געווען יארן שמש, אלע זענען נואפים, ס'איז געווען א מלמד האט זיך פארשטעלט מיט א מאסק און געכאפט קינדער אין טוילעטן, אונז האמיר אלע נעמען, מ'האט ארויסגעווארפן ברוך השם די מלמדים, אבער לאזטס ענק נישט פון דעם רשע, דער איז א רשע, א הונט און מ'מוז אים. אונטערברענגען, ווען נישט דאס וואס ער האט מורא פאר די עף בי איי, דער אייבערשטער פירט שוין אזוי, קודם האט די עף בי איי ארומגערינגלט פינף ווי א זעקס יאר סקווער, זיי האבן געהאט א ריסיווער, און די רבי האט געזען אז ער איז אויף צרות, ווען איך האב אים געסטראשעט אז זיי קומען נאכאמאל אריין וועגן טשיילד מאלעסטעישן האט ער געהויבן די הענט, יעצט אז דו'סט גיין צו די עף בי איי און דו'סט זיי זאגן ליסטן, דער מענטש האט אומגליקליך געמאכט א שטאט, ברענג מיט וויפיל וויקטימס זיי ווילן גיין, זיי האבן נישט קיין מורא צו לייגן חרם? זיי זענען אין חרם עניוועי, אבער זיי דארפן נישט קיין מורא האבן אז זייער זון גייט אויף דאוועדלען מיט די אלע רשעים. זאלסט דיך אויסלערנען תכסיסי מלחמה אז דו'סט שפילן רייט עסטו געווינען, און איף יו פלעי איט ראנג יו וויל לוז, און אפילו זיי זאגן דיר צו געלט, דו מוזט זען דאס געלט אויפן טיש פארדעם און זאלסט וויסן צו קויפן א נייע פלאץ, אלעס איז א מעשה פון צייט, דאס דויערט א לאנגע צייט, און די חברה זענען מעסטער מיינדעד גנבים זיי האבן נאכנישט באצאלט זייערע בילס קיינמאל.

פראטעקשן, טשיילד מאלעסטעישן, דעמאלטס וואס איז געווען די מעשה מיט דעם קליין מיט דעם מנהל, און מ'האט אים ברוך השם ארויסגעווארפן, ער איז אוט, און אוודאי אונז וואלט מען אים געוואלט זען אין דזשעיל אויך, און מען גיי רייץ אן די מאמע, און די מאמע וועט זאגן אז כ'קען נישט ווייל מ'וועט ארויסווארפן די קינדער, מ'וועט נישט ארויסווארפן, מ'ווארפט שוין היינט נישט, אמאל האט יעדער מורא געהאט פאר סאטמאר, היינט סאטמאר האט זיך צווישן זיך צושלאגן, היינט לאכט יעדער, און כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, גערי שלעזינגער. ע ע, זאגסט אז טאמסן האט געעפנט די טיר פאר דיר און דו האסט געעפנט די טיר פאר אים? איך וויל דיר עפעס זאגן, איך האב געזען א פיקטשער ווי דו ביסט דארטן מיט טאמסן מיט זיין ווייב, איך מיין זי איז אין דיינע יארן, קענסט זי נעמען, וועסט האבן נאך א ווייב, ס'וועט איר גארנישט שאטן, אז מ'האט דיר געעפנט די טיר, גיי אלל די וועי, איי מ'טאר נישט נעמען קיין גוי'טע, העי, א מענטש וואס האט איינגעזעצט א פעטער פאר אפאר טאלער מעג שוין טון וואס ער וויל, און דו ביסט היינט דער פארשטייער פון די אהרונים, וואט א שעים דער גאנצער אהרן, וואט א שעים. יעצט די סקווערע זאגן אז דער סקווער רבי האט געשאלטן ווער ס'וועט קומען דארט נאנט, איך ווייס נישט, איך ווייס איין זאך, רבי יענקעלע האט אמאל אויפגענומען דעם קרעטשענעווער רעבן, האט ער אים געזאגט, דו ווייסט מיין זיידע געווען אזא שארפער מענטש, זעסט דעם גאנצן בית החיים האט ער געוויזן וואס איז דא דא אין איך ווייס קרעטשענעוו צו אין סיגוט איך ווייס וואו, זאגט ער דאס האט מיין זיידע אוועק געשיקט מיט הקפדות, האט ער געזאגט אויב אזוי דיין זיידע געווען א מאסן רוצח, איך האב געמיינט ער געווען אן ערליכער איד דערווייל זעה איך ער געווען א מאסן רוצח. איז די זעלבע דא אויכעט, מען קומט אן דער סקווער האט געשאלטן, אויב אזוי איז ער געווען האט ער עובר געווען אויף אן איסור דאורייתא, מען טאר נישט שעלטן קיין איד, און דער אייבישטער זאגט פאר אברהם אבינו'ן אז ווער ס'עט דיך שעלטן ער עט זיין פארשאלטן, און קען זיין וועגן דעם האט ער אזאלכע קינדער, און קען זיין דער סקווער האט עס קיינמאל נישט געזאגט, און אפילו ווען יא, אינדערהיים פלעגט מען זאגן אז א פריץ א גיסטע, און א איד א משוגעת, הייסט אז א איד איז בייגעפאלן א זאך איז עס א משוגעת, פארן פרץ איז עס א גיסטע, מען נעמט עס אן פאר גוט געלט, די זעלבע אויך ער, ער האט געהאט אדער א גיסטע אדער א משוגעת, ער האט נישט געקענט זאגן קיינער זאל נישט קומען לעבן אים, ווייל ער איז נישט באלעבאס אויף די וועלט, און אזוי ווי איך האב שוין אמאל מסביר געווען, ער איז געשטארבן מיט מיליאנער דאלער חובות, מען האט עס אים נאכגעווארפן ווייל מען האט געוואוסט ער האט געבויעט א שטעטל, אבער נישט אז ער זאל שטערן אנדערע. סאו די אלע זאכן ער האט געזאגט ער האט נישט געזאגט עטס ווייס איך אין די אלע זאכן גלייב איך גאר ווייניג עניוועי איך האלט נישט אז רבי נחמן האט געזאגט אז דאס איז זיין כבוד מען זאל קומען נאכן טויט ארויספארן פון ארץ ישראל מילא פון חוץ לארץ מען גייט דארט מתפלל זיין אפשר דארט אביסל הייליגער די ערד ווייל רבי נחמן ליגט דארטן אבער פון ארץ ישראל אלע תפילות פון אומאן מוזן דורכגיין ארץ ישראל ווייל טאמער נישט האט איר ערנסטע פראבלעמען מיט הונדערטער מדרשים אז אלע תפילות גייען דורך ארץ ישראל, סאו נעמט א איד פון ארץ ישראל, בארגט זיך אן געלט, ער פארט ארויס און ער זיצט דארטן אין אומאן און די תפילות קומען עניוועי דורך דא, קענסט עס דאך שוין דא מאכן, דא דאך איז א א נישט קיין לאנג דיסטענס קאל. מען דערציילט אז אמאל איז געווען איינער פון די ארץ ישראל'דיגע פריים מיניסטערס אין אמעריקע, האט ער געפרעגט דעם פרעזידענט אין אמעריקע צו ער קען קאלן, האט ער געזאגט יא קענסט קאלן, הייב אויף דעם טעלעפאן און קאל, נאכדעם זאגט ער אים די ביל איז פיר דאלער, ס'איז א לאנג דיסטענס קאל. און די פרעזידענט פון אמעריקע איז געווען דא, האט ער אים געפרעגט צו ער קען קאלן, זאגט ער יא, האט ער אים געזאגט די וויפיל ס'האט געקאסט, ס'איז צען אגירות, נישטאמאל א שעיקל, פרעגט ער אים פארוואס ביי מיר איז געווען די טעלעפאן קאל פיר דאלער און דא איז נאר צען אגירות, זאגט ער ווייל דא צו קאלן דעם רבונו של עולם איז א לאקעל קאל, אונז זעמער אין ארץ ישראל, פארשטייסט? ס'איז אזוי אז אלע תפילות גייען דורך דא, איז למעשה איז די אלע זאכן ביי מיר אפגעפרעגט מיט פון קאפ ביז פיס, ווייל קען זיין אמאל איז יא אזוי געווען, היינט מוז שוין נישט זיין אזוי, זיי דערציילן פון איינע פון די גרויסע מענטשן פון כ'מיין ר' אברהם בר ר' נחמן פארציילן זיי עס, אז ער האט געזאגט אויך אין ארץ ישראל דארף מען שוין נישט פארן אויף אומאן הגם זיי זאגן אז ער אליינס איז יא געפארן ס'איז נישט וויכטיג, און יעצט איז דא אבער נאך א זאך דער אל על האלט אויכעט אז מ'דארף נישט פארן ווייל ס'מ'האט גערייכערט דראגס, ס'איז געווען יענע בהלה אויפן פליגער, זיי האבן געמאכט א עמורדזשענסי לענדינג אין אנקערע אין טורקי, און טורקי וויל נישט יעצט באפרייען דעם אל על, זיי זאגן עטס האטס געוואוסט אז עטס פארט מיט גענגסטערס און זענטס עטס דורך געפארן, וויל איך עס ענק נישט צוריק געבן, איז למעשה איז דא א פליגער וואס עס שטייט דארטן אפגעהאלטן, איך זאל זאגן אז דאס האט רבי נחמן געמיינט? א שטותים! און אפילו אין חומש, אין חומש שטייט לא עשו כמלאכה ומצאי מה ששנא השם אלקיך עושים, זאגט רש י הי' ועושה במאי אבות ואח ש סמא. ס'איז דא סערטען זאכן וואס האט זיך געטשענדזשט, און ממילא וויל איך מסביר זיין זייער קלאר און איינפאך, אפילו דער סקווער רבי וואלט עס געזאגט, קען זיין ער האט עס געזאגט און קען זיין נישט, ווייל אויך קען זיין דעמאלטס איז געווען ערגעץ געפארן דארטן ערגעץ מחוץ למחנה, און ביז מ'האט צוזאמגעשטעלט א מנין, ס'פלעגט נישט זיין אפילו נאר שבת א מנין, א גאנצע וואך איז מען אריינגעפארן מיטן באס און ארויסגעפארן, און ס'איז געווען זייער שווער, און יעדער וואלט זיך געמאכט אן עקסטער מנין און נישט געווארט אויפן סקווערער רבי'ן, וואלט געווען ווי מ'זאגט. די שטעטל וואלט נישט אנגעהויבן צו בליען האט ער עס געזאגט, אבער יעצט? מיר האבן געזאגט הונדערטער מענטשן, אין דעם שול קען מען נישט דאווענען אות אחת שבת, מ'פושט זיך, מען דארף ארויסגיין אין בית כסא מוז מען צען מינוט פריער גיין מען זאל אנקומען, מען פארפאסט קריאת התורה, מען פארפאסט דאס, שטעל דיר פאר גייסט צו א חתונה ס'איז געפאקט מיט צוויי טויזנט מענטשן, קענסט דארט איינזיצן? ניין, און וואס איז מיט די חינוך פון די קינדער? אלע שטייען אינדרויסן, איינער האט מיר געזאגט וועגן דעם איז געווען אזויפיל פיגועים ווייל מען האט זיי געקענט כאפן אינדרויסן פרי פאר אלל. נישט קען צוקומען צום טעם. עס איז א רשעות אז די וועלט האט עס נישט געהערט, מען דארף עס אונטערברענגען. יעצט נישט וואס איך זאג חלילה אז די בחורים די וואס מען האט ארויסגעווארפן זאל קומען ברענגען דארטן מאלעטאוו קאקטעילס און מאכן אן אויפרודעריי, חס ושלום, איך זאג נאר פאר סקווער וואטש ווייל איך ווייס נישט ווי ווייט הערט די בחורים זענען, איך האב זיי אויסגעהערט פאריאר ראש השנה יום כיפור און סוכות און א גאנץ יאר, דעי אר הערט, זיי ווילן נקמה, ענד דאונט סטארט, דאונט גיוו דעם די אפערטוניטי. א גוטן יום טוב, האטס א פרייליכן און א לעכטיגן, א לעבעדיגן און א שמחה'דיגן יום טוב, ס'זאל משפיע זיין אויף א גאנץ יאר שמחות, כל טוב.